א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אתם נצבים, היום כולכם לפני השם אלקיכם, היום דא הוא ראש השנה, מען זאגט פארוואס הייסט א פארשפיל שבת פארשפיל, פאר א חתן גייט חתונה האבן, האט רבי איציקל אמאל געזאגט אז אזוי ווי מען פירט זיך אויף דעם שבת אזוי גייט דאס גאנצע לעבן זיין, דאס איז א פארשפיל ווי אזוי די לעבן גייט זיין. די זעלבע אויך עס קומט יעצט אזא הייליגע טאג ווי ראש השנה, עס קומט שבת פארדעם, וויאזוי מען פירט זיך אויף דעם שבת עט דער ראש השנה גיין אזוי דאס גאנצע יאר גיין און אזוי ווייטער. יעצט וויל איך רעדן אין וואסערע א צייטן אונז לעב מיר. מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט נאכזאגן פונעם ווישעווער רב, ער פלעגט זאגן פאר נעילה פלעגט ער זאגן מען גייט זאגן אתה הבדלת אנוש מראש, זאגט ער וואס איז דאס טייטש? דאס איז די גרעסטע מליצה פונעם, פארן גאנצן יום כיפור, מען זאגט דעם אייבערשטן, וואס ווילסטו נעבעך פון כלל ישראל, דו האסט דאך אפגעטיילט דעם מענטש פונעם קאפ, דער קאפ איז נישט דער מענטש, און דער מענטש איז נישט דער קאפ, ס'איז אפגעטיילט. יעצט, ס'איז דא א חינוך, דער חינוך איז אויף אפאר פלעצער, כ'וועל אויסרעכענען וויפיל איך געדענק אויסענווענדיג, דער חינוך איז אין מצוה ק, אין מצוה מ, אין מ א, אין מצוה צדיק ה, און אין מצוה צדיק ח, און אין מצוה צדיק ט', און אין מצוה רי"ג, און אין מצוה רס"ג. דער חינוך זאגט א מורא'דיגן יסוד, כי האדם א מענטש נפעל ער ווערט נתפעל כפי פעילותיו שיעשה, לויט די פעילות וואס דער מענטש מאכט, כי מהיות בעל חומר ווייל ער איז דאך א בעל חומר, צאמגעשטעלט פון א חומר, פון א שטיק ליים פון די ערד, א גוף. לא יתפעל לדבר, ווערט ער נישט מתפעל פאר א זאך בכח, עד שיוציא הענינים מן הכח אל הפועל, ביז ער זעט, יעצט ער זאגט עס ביי שעכטן א קרבן, וועגן דעם דארף מען שעכטן א קרבן, ווייל דער מענטש קען זיך נישט מצייר זיין פונקטליך אז דאס וואלט געדארפט זיין ער און מען שעכט אים, און אזוי זאגט ער ביי אסאך זאכן, אין מצוה רס"ג זאגט ער, ער רעדט דארטן וועגן אבילות, זאגט ער. על כן, ב בבוא אליו עונש מקרה מוות באחד מקרוביו, ווען ס'קומט צו א מענטש נעבעך אז ס'שטארבט אים איינער פון די קרובים, אשר הטבע מחייב האהבה להם, די טבע איז אז מ'האט ליב א קרוב, ס'איז אויפגעוואקסן איינער מיט אים, ס'איז, ווי די וועלט זאגט, בלוט איז נישט פון וואסער, תחייבנו התורה לעשות מעשים בעצמו, איז אים די תורה מחייב ער זאל מאכן אזאלכע מעשים, אשר יעוררו לקבוע מחשבתו על הצער שהגיע אליו. ער זאל זיך מעורר זיין, ער זאל קובע זיין זיין מחשבה אויף דעם צער וואס איז געקומען צו אים, וואס עט עס זיין, ואז ידע עט ער וויסן ויתבונן בנפשו, ער עט מתבונן זיין ביי זיין מיט זיין זעהל, מיט זיין נפש, כי עוונותיו גרמו לו להגיע אליו הצער ההוא, דער אייבערשטער האט עס אים געשיקט ווייל זיין עבירות האבן גורם געווען ער זאל האבן דעם צער. ס'שטייט הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, קל אמונה ואין עול. און אוודאי, פון קל אמונה איז דאך נישטא קיין עוול. טייטשן די ספרים אז ווען דער אייבישטער דארף צונעמען חלילה פון איינעם א קרוב, קוקט ער דורך די גאנצע משפחה צו יעדער וועט קענען דורכטראגן דעם צער און צו יעדער האט עפעס א פגם וואס עס זאל אים קומען דער צער, און טאמער נישט, נעמט ער נישט צו דעם מענטש. דאס איז וואס דער חינוך זאגט, א מענטש דארף מתבונן זיין פארוואס קומט זיך אים דער צער, כי ה' לא יענה מלבו, דער אייבישטער ער וועט נישט סתם אזוי פלאגן איינעם ויגה בני איש, און ער וועט נישט פלאגן מענטשן כי אם מצד חטאים. וזאת היא אמונתנו השלימה, דאס איז אונזער אמת'ע אמונה, אנחנו אונז בעלי דת יהודית היקרה, וואס אונז זעמיר מענטשן מיטן דת יהודית, מיטן ערליכן אידישן געזעץ, מיטן טייערן אידישן געזעץ. ובתת האדם אל לבו ענין זה. א מענטש וועט דאך געבן זיין הארץ צו דעם ענין, במעשה האבילות, אז ער האט אבילות, ער העט זיך אראפ זעצן אויף דער ערד און ער העט מוזן קלאגן און ער העט נישט קענען עסן נאר פון א אנדערן א סעודה און די אלע זאכן, און מ'וועט זיך צוזאם קומען די גאנצע פאמיליע, איז ישית דעתו לעשות תשובה, העט ער גראד מאכן זיין דעת אז ער זאל טון תשובה, ויכשיר מעשיו כפי כוחו, און ער העט מכשיר זיין זיינע מעשים וויפיל ער קען. וועגן דעם, בשעת עס געשעהט אזא טראגעדיע, נעמט מען זיך אלץ אונטער א גוטע זאך. והנה, זאגט ער מצאנו אונז געפינמער עם זה, און מיט דעם, במצוה האיבול, מיט דעם אז מ'איז מתאבל, תועלת רב לבני אדם, אונז געפינמער א מורא'דיגן תועלת, והמתחכמים, און די וואס מאכן זיך קלוג, הכופרים, וואס זיי לייקענען, המהבילים כל דברי העולם ומעשה השם הנוראים, וואס זיי ווילן. שטיל מאכן דעם אייבערשטנ'ס וואונדערליכע מעשה, ישיתו און בלבם הרע, טוען זיי איינפלאנצן אן עבירה אין זייער שלעכטע הארץ, וואס טוען זיי, יתלו מות בני איש למקרה הזמן, זיי זאגן אה ער איז געווען אן אלטער מענטש, ער איז שוין געשטארבן, ויחשבו במחשבותם הרעים כי מקרה האדם והבהמה, אז סיי די מענטש און סיי די בהמה מקרה אחד להם ס'האבן איין באטרעפעניש, כמות זה כן מות זה, אזוי ווי די בהמה שטארבט שטארבט א מענטש אויך, על כן כתבו בספריהם שרייבן אין זייערע שרייבן זיי אין זייערע ספרים שישרפו, מ'דארף עס פארברענען, האומלל מי שידאג כלל,

איז במילא חייבתנו התורה במצוה זו, האט אונז דער אייבערשטער מחייב געווען אין די מצוה, מלבד התועלת במה שזכרנו, וואס ער זאגט שוין פריער אז מיט דעם וואס מען זיצט אינאיינעם און מען איז זיך מתאבל, קומט מען צו צו וויסן אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א פראסק און דו דארפסט וויסן וואס דו דארפסט טון ווייטער. דער חינוך שטייט אויף די אלע פלעצער. אויף אן אנדערן אופן ביי יעדע מצוה, ס'איז דא זעקס זיבן מצוות וואס דער חינוך זאגט אז דאס איז געמאכט פשוט מען זאל אריין געוויינען אין דעם בעל חומר, אינעם גוף, געוויסע אמונות און אנדערע זאכן. יעצט, כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן די תפילות פון ראש השנה און פון יום כיפור, הגם ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, ראש השנה איז געמאכט ממליך צו זיין דעם אייבערשטן, ווייל אז ס'איז נישט דא אויף וועמען דו זאלסט ארויפקוקן און אז ס'איז דא, ס'איז נישט דא, דארף דיין גוף האסטו נישט ממליך געווען דעם אייבערשטן, איז די גאנצע תורה הייבט זיך נישט אן דעמאלטס, אז עס איז דא א באשעפער, קומט נאכדעם נאך די געבאטן וואס דער באשעפער האט באפוילן, אבער אז טאמער דו האסט נישט ממליך געווען דעם אייבערשטן אויף דיר, איז דאך חלילה ביי דיר נישט דא קיין באשעפער, סאו ראש השנה איז נאר ממליך זיין דעם אייבערשטן, פארקערט ווערט געברענגט קלאר אין כתבי אר"י אז כמה פעמים מען זאל נישט מזכיר זיין קיין חטאים אין ראש השנה, זוך דיר נישט קיין געשעפט, זעה עס זאל זיין שטיל, נאר ממליך זיין דעם אייבערשטן, נאכדעם קומט יום כיפור וואס דאס איז געמאכט פאר תשובה. יעצט, כ'האב געוואלט. פאר איך הייב אן צו רעדן וועגן דעם הויעכקייט פון סליחות, ווייל מען האלט דאך שוין א טריט פארוורד, מען האלט דאך שוין נישט אז מען איז שוין אין אלול, ס'איז שוין דורך באלד דער אלול, מען גייט שוין אריין אין סליחות, מען גייט שוין זאגן די זעלבע ווערטער וואס מ'וועט זאגן א גאנצן ראש השנה יום כיפור פאר'ן אייבערשטן, די הייליגע ווערטער, מען גייט זאגן כתר, ס'קענט זיך פארשטעלן וואס דער כתר איז, מלאכים קומען נישט צו צו זאגן אמאל אין טויזנט יאר, אמאל אין צען טויזנט יאר, קומען זיי נישט צו צו זאגן כתר, און ווען זיי זאגן שוין ווערן זיי פאר. ברענט פון די גרויסע קדושה, און אונז זעמיר זוכה אז מען קען עס זאגן אפאר מאל יום כיפור קען מען עס זאגן כתר, און די אלע אנדערע הייליגע תפילות וואס מען זאגט פארן אייבערשטן, מען זאגט כסדר ברוך הוא וברוך שמו אמן מיט די אלע זאכן, האב איך געוואלט קודם.
פארלערנען א שטיקל חיי אדם, דאס איז דין כללים בברכות, ס'איז כלל היי, ס'איז חיי אדם כלל היי, זאגט ער אזוי, נאכדעם ווען דער מענטש איז שוין ריין, און זיין פלאץ דארט ווי ער גייט דאווענען איז ריין יכין עצמו לברך הברכות זאל ער זיך צוגרייטן צו זאגן די ברכות וצריך לאדם ליזהר מאוד שיברך ביראה ובכוונה רצויה ער זאל זאגן מיט פארכט און מיט א אמת'ע כוונה ושלא יברך חס ושלום שום ברכה לבטלה ער זאל חלילה נישט מאכן קיין ברכה לבטלה זאגט ער דא כדי להבהב לב האנשים לגודל הזהירות בזה איך זאל אויפפלאמען די הארץ פון די מענטשן ווי ווייט מען דארף זיין געווארנט אין דעם אעתיק מעשה רב, וועל איך ענק ברענגען א שיינע מעשה, גדול אחד אינגיד א גדול איז געשטארבן, ושמע בבית דין של מעלה קול רעש גדול און ער האט געהערט א רעש, פנו מקום לצדיק אחד, מאכטס אלע פלאץ פאר א צדיק שנפטר וואס ער איז געשטארבן, וקבלו מ'האט אים אויפגענומען בכבוד גדול מיט א גרויס כבוד, ונתן לו מען האט אים געגעבן ספר תורה בזרוע, א ספר תורה אין זיין הענט, ושאלו האט מען אים געפרעגט, קיימת מה שכתוב בזה, האסטו איינגעהאלטן וואס דא איז געשטאנען? אמר האט ער געזאגט הן, יא, קיימת מצוה ראשונה שהיא פריה ורביה, האסטו מקיים געווען די מצוה, די ערשטע מצוה וואס דאס איז פריה ורביה, אבער לא להנאתך, אלא לשם שמים, נישט פאר דיין הנאה נאר לשם שמים, ואמר, שטעל דיר פאר ער האט געזאגט הן, יא.

ביסטו מקיים געווען תורה שבעל פה? ואמר האט ער געזאגט הן יא, האט מען אויך געפרעגט אים מי מעיד ווער וועט עדות זאגן, ובאו מלאכים אזוי כנזכר לעיל די זעלבע מלאכים וואס זענען געבוירן פון אלע זיינע מצוות, אחר כך שאלו האט מען אים געפרעגט נזהרת מלהוציא שם שמים לבטלה, ביסטו געווען נזהר פון נישט ארויסצוזאגן דעם שם שמים לבטלה? וידום, איז ער שטיל געשוויגן. איר הערט מען רעדט דא פון א איד וואס אפילו מצות פריה ורביה האט ער מקיים געווען נאר לשם שמים נישט פאר זיין הנאה אבער מוציא געווען שם שמים לבטלה איז ער שטיל געשוויגן. חזרו ושאלו האבן זיי אים נאכאמאל געפרעגט אישתיק איז ער ווידער שטיל געשוויגן ולא אמר ליה ולא מידי ער האט נישט גענטפערט.

זיי האבן זיך צעריסן די קליידער די גאנצע בית דין של מעלה וגם אני קראתי און איך האב מיר אויך צעריסן די קליידער ואמרו און זיי האבן געזאגט טיפה סרוחה איך לא יראת וויאזוי האסטו נישט מורא געהאט צו זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען לבטלה ונגמר דינו האט מען געפסקנט זיין דין או לבא לגיהנום או לחזור ולבא בגילגול וועל דיר אויס אדער גייסטו אין גיהנום אדער צוריקקומען א גילגול ובחר בגיהנום ולא גילגול. אזוי דערציילט דער חיי אדם ברענגט צו א מעשה. זאגט ער ואיך לא ישים אדם על ליבו להזכיר השם ביראה ופחד ובכוונת הלב, וויאזוי זאל זיך א מענטש דעמאלטס נישט טוהן צו זיין הארץ אז ער זאל מזכיר זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען מיט יראה, מיט פחד און כוונת הלב? ער שרייבט דא עיין בחושן משפט סימן כז, דהמקלל בשם שקוראים הנכרים להקדוש ברוך הוא, לוקה. ווען איינער זאגט ער שעלט א מענטש מיט דעם ווי די גוים רופן דעם אייבערשטן, אין אמת'ן טאר מען עס נישט זאגן ווייל מען געבט מלקות פאר דעם, נאר להתלמד מעג מען כדי איך זאל אויסלערנען דעם יונגען דור, איך זע אין אלע רעסטאראנטס איך הער אינגעלייט רעדן, גאט דעם איט, ווייסט וואס דאס איז? ס'איז דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און דו שעלטסט יענעם, און עס קומט זיך אויף דעם געהעריג מלקות, יעצט איז דא וואס זיי זאגן גאט דעם יו, און זיי זאגן אז דעמאלטס מיינט מען נישט אז זיי שעלטן חלילה דעם אייבערשטן, ווייל זיי שעלטן דיך, און דאס מעג מען? ניין, שטייט קלאר אין שלחן ערוך אז נישט. יעצט, איך וויל קיינער זאל נישט ברוגז זיין, מען טאר עס נישט זאגן, איך זאג עס נאר פשוט להתלמד, דער עולם וועט נישט כאפן דעם מעסעדזש. און שטייט אויך אין רבינו ירוחם, נתיב יד חלק ח, שטייט קלאר ארויס אז אפילו בלעז חייב לנדותו דארף מען אים געבן, היינט איז דאך נישטא קיין מלקות, לייגט מען אים אין חרם. איך וויל נאכאמאל זאגן, להתלמד מעג מען אפילו געוויסע זאכן עבודה זרה, און ביי ווען איינער איז געווען חלילה א מגדף את השם, זאגט מען יכה יוסי את יוסי, דער ערשטער עדות מעג עס זאגן, דער צווייטער טאר שוין נישט, טאר נישט ארויסזאגן. איך זאג עס נאר פשוט וועגן דעם ווייל דער עולם יוזט עס פאר א סלענג און מען כאפט נישט אז אונזער הייליגע תורה ערלויבט עס נישט. יעצט המוציא שם שמים לבטלה, אז דו רופסט דעם אייבערשטן, אפילו אויף ענגליש איז עס מוציא שם שמים לבטלה איז חייב נידי, ואפילו השומע חייב לנדותו, ווען איינער הערט עס און ער שטעלט נישט יענעם אפ איז מען מחיוב אים מנדה צו זיין, יעצט אם הוציא במזיד ואם נכשל בלשונו והזכירו, אפילו ער האט עס אויב ער האט עס געזאגט במזיד אדער אפילו ווען ער איז נכשל געווארן מיט זיין צינג און האט עס געזאגט בשוגג, בקיצור מען דארף זייער אבאכט געבן. יעצט למעשה זאגט ער ווייטער דארטן אין דעם זעלבן כלל ה אין סעיף כ ו, אסור לזרוק ברכה מפיו ולברך במהירות, מען טאר נישט כאפן ברכות, ארויסשפייען פון מויל ברכות, אדער בענטשן שנעל, מאכן א ברכה שנעל, אלא יכוון פירוש המילות ויברך בנחת, מען זאל מכוון זיין פירוש המילות און מען זאל בענטשן רואיגערהייט, זאגט ער וזה לשון ספר חסידים סימן מ ו, כשהוא נוטל ידיו או שמברך על הפירות, ווען א מענטש. טוט זיך וואשן די הענט, אדער ער מאכט א ברכה אויף פירות או על המצוות השגורות בפי כל אדם, אדער מצוות וואס איז געוואוינט יעדן טאג, למשל אינדערפרי די אלע ברכות וואס מען זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה, דאס אלעס האט מען זיך שוין צוגעוואוינט, יכוון ליבו לברך לשם בוראו, זאל ער מכוון זיין אז ער מאכט א ברכה לשם בוראו. מען דערציילט א דזשאוק, א איד איז אמאל געשטאנען און ער האט געשפיגן דארטן ביי. אין בית מדרש אויף די פלאר גייט ער צו צום חבר און ער זאגט אז ער געדענקט נישט ווי ער האלט. אנפאנג ביי הודו דא אסאך מענטשן וואס פאר והשם שמים עשה כי כל אלקי העמים אלילים נאכדעם שטעלן זיך אפ געבן זיי אויך א שפיי און ס'דא וואס ביי עלינו געבן זיי א שפיי שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם געבן זיי א שפיי געדענקט ער נישט צו ער האלט אנפאנג דאווענען צום סוף דאווענען ער איז שוין צוגעוואוינט בקיצור זאגט ער דא. ווען ער מאכט די ברכות יכוון ליבו לברך לשם בוראו, זאל ער מכוון זיין אז ער זאל בענטשן און לויבן דעם אייבערשטן אשר הפליא חסדו עמו, וואס ער האט געמאכט מיט אים חסדים ונתן לו הפירות או הלחם להיהנות מהם, האט אים געגעבן די פירות אדער דעם ברויט ער זאל הנאה האבן, וציווי על המצוות, און דער אייבערשטער האט אים באפוילן אויף די מצוות, ולא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג, ער זאל עס נישט מאכן ווי א מענטש וואס ער טוט עס ווי א מנהג ומוציא דברים מפיו בלי הגיון הלב. און ער לאָזט אַרױס דעם אײבערשטנס נאָמען, אָן דאָס האַרץ זאָל מיטאַרבעטן און װיסן, װוּ ער האַלט, װײַל דבר זה חרה אף ה' בעמו, אױף דעם איז דער אײבערשטער ברוגז, וישלח לנו ביד ישעיהו, ער האָט אונדז געשיקט מיט ישעיה הנביא, און ס'איז אין ישעיה, קאַפּיטל כ ט, פּסוק י ג, יען כי ניגש העם הזה בפיו, ובשפתיו כבדוני, זײ קומען נאָענט אים מיטן מױל און מיט די ליפּן, זענען זיי מיך מכבד. אבער וליבו רחוק ממני, דאס הארץ איז אינגאנצן ווייט. דאס רופט מען, אויף ענגליש רופט מען עס די רבנים ליפ סערוויס. מען זאגט פארן אייבערשטן ליפ סערוויס, אבער וליבו רחוק ממני. ותהי יראתם אותי און זיי האבן מורא פון מיר, מצות אנשים מלומדה, אזוי האב איך צוגעוואוינט, ס'פארט. אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה, זאגט דער אייבערשטער פאר ישעיה, ישעיה, ראה מעשה בניי, קוק אויף די ווערק פון מיינע קינדער, כי אין אלא לפנים, ס'איז נאר ליפ סערוויס, ס'איז נאר צו מאכן א פנים, ומחזיקין בו כאדם שמחזיק, און זענען מחזיק אין די תפילות אזוי ווי א מענטש וואס ער איז מחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו, זיין טאטע האט אזוי געטון טוט ער אויך אזוי.

ווען זיי בענטשן נאכדעם און זיי דארפן מיך לויבן פאר דעם אלעם גוטן וואס זיי האבן געהאט, האבן זיי מיך נישט אינזין צו לויבן, זאגט דער אייבערשטער, לכן וועגן דעם על כן חרה אפו ונשבע בשמו הגדול, האט דער אייבערשטער געשוואוירן ביי די נבואה פון ישעיה דארט אין קאפיטל כ ט, און ער האט געשוואוירן אין זיין הייליגן נאמען, לאבד חכמת חכמיו היודעים אותו, ער זאל פארלירן, ער זאל מאכן פארלירן די חכמים, וואס זיי קענען דעם אייבערשטן ומברכין אותו במנהג ולא בכוונה, און זיי טוען אים בענטשן נאר מיט א מנהג און אן א כוונה. וועגן דעם שטייט דארטן אין פסוק י ד, לכן הנני יוסף ואבדה חכמת חכמיו, לפיכך הזהירונו חכמים על הדבר האבן אונז חכמים מזהיר געווען ואמרו זיי האבן געזאגט עשה דברים לשם פעלם, זאלסט מאכן די זאכן פארן אייבערשטן. און מעשה ס'איז געווען א מעשה באחד שמת איינער איז געשטארבן לאחר י ב חודש נגלה בחלום האט ער זיך באוויזן נאך צוועלף חדשים אין חלום לאחד מקרוביו אמר לו האט ער אים געזאגט בכל יום דנין אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא יעדן טאג איז מען מיך דן פארוואס כ'האב פאר נישט מדקדק געווען געהעריג צו מאכן א ברכת המוציא ברכת הפירות און ברכת המזון בכוונת הלב. שאלו האט אים דער קרוב געפרעגט, אנטשולדיגט, דו ביסט דאך שוין געשטארבן מער ווי א יאר, והלא אין משפט רשעים בגיהנום אלא י ב חודש, זאגט ער, נאנאנאנאנאנאנא, נישט פאר מוציא זיין שם שמים לבטלה, אמת, אפילו פאר דעם איז אין דנין אותי בפורעניות חזקים, כמו בי ב חדשים הראשונים, אבער פאר דעם שטראפט מען אייביג. מורא'דיג. סאו דאס איז וואס איך וויל זאגן פארן עולם, מען גייט יעצט זיצן אין שול אזויפיל צייט און מען גייט דאווענען און דאווענען, מען זאל זייער אבאכט געבן צו זאגן נישט קיין אמן חטופה, נישט קיין אמן יתומה, נישט מען זאל זאגן אמן פאר דער בעל תפילה לאזט אויס און נישט נאכדעם, און מען זאל אנהייבן ווען מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל זיין עפעס אביסל, כ'רעד פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יעצט מען גייט זאגן די גאנצע צייט סליחות סליחות. ס'ווערט געברענגט פון רב צדוק, רב צדוק הכהן ברענגט אז דער אייבישטער ווען מען זאגט סליחות קומט ער אראפ פון הימל מיט אלע צדיקים, אמאל איז געווען די שילן אין אלע שטעט, קומט ער אריין אין די שילן מיט די אלע הרגשים וואס די אידן אין די שילן האבן אמאל געהאט און ער ברענגט עס מיט זאל מעורר זיין כלל ישראל זאלן תשובה טון. ס'איז א מורא'דיגע זאך דער ענין פון סליחות. דער הייליגער חתם סופר זאגט א מורא'דיגע זאך. ער זאגט מען זעהט ראש השנה יום כיפור פאלט אויף יעדן א פחד, און ס'איז זייער געשטופט אין אלע שילן, האט ער געזאגט ווייל די די עלטערן קומען אראפ און זיי קוקן וויאזוי די קינדער דאווענען מיט, דארט ווי זיי האבן זיי איבערגעלאזט. יעצט, ס'איז דא א מעשה פון הייליגן ישמח משה, ישמח משה איז, האט, מ'האט עפעס געמאכט עפעס א שול אין עפעס א שטאט, כ'געדענק נישט אין וועלכע, און דער ישמח משה האט געזאגט דברי התעוררות ווען מ'עפנט א שול, האט דער ישמח משה אזוי געפלאמט, ער האט גערעדט פון משיח'ן, און יעדער האט זיך געשטופט און געשטופט און געשטופט, ס'האט איבערגעקערט די לעכט, ס'האט אויסגעבראכן א מורא'דיגער פייער, יעדער האט זיך צולאפן אינמיטן די דרשה, ס'האט זיך פארברענט די שול. האט דער הייליגער ישמח משה געזאגט אז ער האט געהאלטן ביים ברענגען משיח'ן, נאר אזוי ווי דער סמך מם האט נישט געוואלט האט ער אנגעמאכט דא א געשטופעכץ, ס'איז נישט געווען דא מער מענטשן ווי ווען מען האט אנגעהויבן די דרשה, דער סמך מם האט אנגעמאכט א געשטופעכץ און ער האט גענוצט א גמרא, די גמרא זאגט אין מסכת ברכות אז דאס וואס מען זעט אז די קליידער פון די תלמידי חכמים ווערן פארפוילט, זענען שמוציג און זיי ווערן פארפוילט, לכאורה דער תלמיד חכם זיצט דאך און ער לערנט א גאנצן טאג תורה. ווען ער איז אן ארבייטער און ער שוויצט און ער מאכט עס שמיציג, פארשטיי איך ס'ווערט פארפוילט און שמיציג, אבער א תלמיד חכם זיצט דאך אגאנצן טאג זויבערערהייט, זאגט די גמרא דאס קומט פון די שדים וואס דרייען זיך אין שול וואס ווילן נישט די תלמידי חכמים זאלן לערנען תורה, די גמרא האט דער הייליגער ישמח משה גענוצט אויף די דרשה אזוי איז געקומען דער סמך מם און ער האט אלעס אנגעדרייט אז מ'זאל נישט קענען ברענגען משיח. סאו דאס איז קלאר אז ס'הייבט זיך אן יעצט די געוואלדיגע סליחות, ס'קומען די עלטערן פון יענע וועלט, ס'קומען די אלע אידן פון שטאט, לאמיר זאגן אין סאטמאר קומען פון דער אלטער היים פון שטאט סאטמאר, אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען, ס'דא רוסישע אידן וואס האבן מיטגעמאכט סטאלינ'ס צייט, ס'דא רוסישע אידן וואס האבן מיטגעמאכט דעם צאר, ס'דא אזויפיל צרות געווען, אזויפיל בלוט האבן מיר אונז געגעבן פאר'ן אייבערשטן, און דער אייבערשטער קומט מיט די אלע התעוררות. און מען הייבט אן זאגן אינמיטן די נאכט ווען אלע גוים שלאפן, אשר יחדיו נמתיק סוד. אונז מיטן אייבערשטן גיימער ממתיק סוד זיין, אונז גיימער זיך אויסרעדן צום אייבערשטן און זאגן ווי נישט גוט ס'גייט אונז אין גלות, און מען גיימער אנהייבן אוי הנשמה לך, די נשמה האט נעבעך א לאך, א ביטערן לאך, מען זאגט א קליינעם לאך און די נשמה איז א גרויסע לאך אין גוף, און א מענטש איז קראנק, ס'איז הנשמה לך, די נשמה איז פיל מיט לעכער, והגוף שלך, דער גוף איז שוין. פיל מיט לעכער, מ'האט שוין אזויפיל צוזאמגעזינדיגט, בעט מען דאך דעם אייבערשטן חוסה על עמלך, און דאס טוט מען דווקא אינמיטן די נאכט, נישט דער וואס שטייט אויף זיבן האלב אכט אינדערפרי, מען זאגט סליחות, דער איך ווייס, קען נישט זאגן ס'האט נישט קיין חשיבות ביים רבונו של עולם, באט טינק עבאוט איט, טינק וויפיל חשיבות ס'האט, ס'גייט דאך לפי מאי עבידתיה עשו מתעלליסו, לויט וויפיל מ'לייגט אריין אזויפיל נעמט מען ארויס. יעצט מען גייט אנהייבן צו זאגן די הייליגע תפילות, קודם וויל איך ענק זאגן ווי אזוי ס'איז צוזאמגעשטעלט די צען מלכיות און די צען זכרונות און די צען שופרות. יעצט קודם זאגט מען עלינו פאר מען הייבט אן צו זאגן די מלכיות, דאס איז א תפילה, האב איך שוין אמאל געזאגט דאס האט מתקן געווען יהושע ווען ער איז אריינגעקומען אויף ארץ ישראל, ס'איז זייער א הויעכע תפילה, ס'איז מסוגל צו המתקת הדינים, ס'איז מסוגל צו זייער אסאך זאכן, כ'האב שוין גערעדט דערפון, ער האט אריינגעלייגט זיין נאמען יהושע, אין דעם עלינו. יעצט, מען זאגט כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. די ערשטע פון די צען מלכיות, השם ימלוך. נאכדעם זאגט מען ונאמר לא הביט און ביעקב, דאס איז א פסוק אין חומש, נאכדעם זאגט מען ונאמר ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. דאס זענען געווען די דריי פון חומש. נאכדעם הייבט מען אן. ובדברי קדשך כתוב לאמור, וואס הייסט ובדברי קדשך כתוב לאמור? וואס איז די דברי קדשך כתוב לאמור? נאר תהילים איז כתובים, ס'איז דא תורה נביאים כתובים, נביאים איז איינגעטיילט נביאים הראשונים און די נביאים האחרונים, יעצט דוד המלך איז שוין נאך די נביאים האחרונים, ער קומט שוין אריין אין כתובים, אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט אז דא ווען מען ענדיגט פון תורה גייט מען נישט צו נביאים, מען גייט גראד צו דוד המלך ובדברי קדשך כתוב לאמור, דאס מיינט מען אין תהלים, די אלע דריי פסוקים זענען פון תהלים, דער ערשטער פסוק איז כי לה' המלוכה ומושל בגוים, נאכדעם ה' מלך גאות לבש, און נאכדעם שאו שערים ראשיכם. ויבא מלך הכבוד. דאס איז אלעס אין כתובים, און דאס הייסט ובדברי קדשך. נאכדעם הייבט זיך אן ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, דאס איז שוין צעווארפן פון די נביאים, אבער נישט פון די נביאים הראשונים, אלעס זענען פון די נביאים האחרונים. און נאכדעם קומט מען צוריק ובתורתך כתוב לאמור שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, האט מען דא צען. פֿיר, חומש, הייסט קודם דריי, דריי און דריי, דריי פון חומש, דריי פון תהילים, און דריי פון די נביאים האחרונים, און נאכדעם קומט מען צוריק צו ובתורתך כתוב לאמר, דאס איז שוין די צענטע, נאכדעם בעט מען דעם אייבערשטן א תפילה אלקינו ואלקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך, און אזוי ווייטער, יעצט די זעלבע איז געשטעלט זכרונות.

אלקינו ואלקי אבותינו מלוך. דא איז אביסל אנדערש, די צענטע איז אינמיטן די תפילה פון אלקינו ואלקי אבותינו זכרנו בזכרון טוב לפניך, ס'איז א גאנצע תפילה, און נאכדעם קומט צו וקיים לנו ה' אלקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור וזכרתי להם ברית ראשונים, דאס איז נאכאמאל זכרונות פון חומש.

אפלאזן דא אביסל דעם סדר התפילה. יעצט לאמיר צוגיין אין דעם וואס מען זאגט אלקינו ואלקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך. למעשה איז אזוי, מען דארף האבן א הכנה צו יעדע מצוה, בפרט נאך עס קומט אזאלכע הייליגע טעג, ס'איז דא יו קען געט אוועי וויט די מינימום אויך, אז דו וועסט נישט מאכן קיין הכנה, ס'וועט קומען ראש השנה, עסט הערן דעם קול שופר, עסט מתפלל זיין, עסט זיין ווי מען זאגט יו'ל בי אוט אוו טראבל. אבער צו דאס וועט דיר ברענגען אויף א גאנץ יאר אזא שטארקע סענס אז דאס וועט דיר מאכן אז ווען דו וועסט זיין ערגעץ אונטערוועגנס ווי קיינער איז נישט דא, צו ווי קיינער קוקט דיר נישט נאך, אז דאס וועט דיר אריינברענגען גענוג השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, דאס ווייס איך נישט צו ס'וועט זיין. אזוי ווי כ'האב אמאל מסביר געווען, צוויי מענטשן שטייען אויף צו די ארבעט, דער בעל הבית און דער ארבייטער. דער בעל הבית דארף קיין זייגער נישט אויפוועקן, ער וועקט זיך אויף פון זיך אליינס. דעם ארבייטער דארף מען, ער דארף מאכן א סנוז און ער שטייט אויף נאכאמאל און ער שלאפט איין, ווייל ס'אינטערעסירט אים נישט די גאנצע זאך, ער גייט נאר מחמת כפייה ווייל ער מוז, ער מוז האבן א פעי טשעק סוף וואך. די זעלבע זאך איז בשעת ארבעט, דער באלעבאס ער לעבט, ער קאכט אין די ארבעט, דער ארבייטער ער שלאפט איין אהער און אהין, עניוועי, דאס איז דער חילוק צו מען טוט עס מיט ליבשאפט צו מען טוט עס אן א ליבשאפט, און די ליבשאפט ווענדט זיך וויפיל הכנה מען לייגט אריין, יעצט איך וויל אייך זאגן ס'איז דא אין סימן תקפ"ח אין זמן תקיעת שופר ובו ה' סעיפים, איין סעיף איז אז טאמער סעיף ב' שמע ער האט געהערט ט' תקיעות בט' שעות ביום יצא ער האט געהערט נײַן תקיעות אין נײַן שעה יעדע שעה האט ער געהערט א תקיעה האט ער יוצא געווען.

כתב המגן אברהם ברענגט ער דעם מגן אברהם דכל זה בשהה בינתיים שלא מחמת אונס אז ער האט אינמיטן זיך פארזוימט נישט אלס אן אונס הא בשהה מחמת אונס טאמער ער האט זיך פארזוימט מאונס למשל ער האט געדארפט ארויס גיין אין בית הכסא צו די הויזן זענען אים געווארן פיל מיט מי רגליים צו כדומה דעמאלטס אם שהה אפילו רק כדי לגמור את כל הסדר אפילו ער האט זיך נאר געזוימט ער זאל ענדיגן למשל ביי מלכיות ביז צו מלכיות צו ביז צו זכרונות צו ביז שופרות יחזור לראש אותו סדר לפי פסק רמ"א בסימן ס"ה, דארטן רעדט מען טאמער ער איז נישט געווען א גוף נקי, לענין אם צריך לחזור לברך איז א גאנצער מדובר. שוין, דאס איז זייער א פיינע זאך, יעצט הערט אויס דא מורא'דיגע ווערטער. שמע ט' תקיעות, זאגט די משנה ברורה אין ביאור הלכה. עיין מה שכתבנו במשנה ברורה לענין אם הפסיק מחמת אונס, אז דעמאלטס אפילו ווען ער האט נאר דעם סדר און ביז דעם סדר מוז ער אנפאנגען פון אנפאנג. קשה לי לפי זאגט ער ס'איז מיר שווער לפי מה שהכריע המגן אברהם בסימן ס"ה שלא להחמיר בהפסיק מחמת אונס אלא אם כן כשהאונס היה בגוף הדבר כגון שלא היה האדם ראוי מחמת גוף נקי, דארט שטייט קלאר אז דער אונס מוז זיין דווקא אויב דער גוף איז אים נישט געווען נקי, או. שלא היה המקום ראוי, שלא היה המקום נקי, ער איז געשטאנען אויף א פלאץ וואו ס'איז נישט געווען א פלאץ וואס איז געווען ריין. אם כן, אזוי שטייט אין הלכות תפילה, אם כן לכאורה לא שנו זה רק בתפילה, ובברכת המזון ובהלל ובמגילה, שעל כל פנים צריך להזכיר שם ולומר דברי תורה במקום מטונף. וויבאלד ביי די אלע פלעצער וואס ס'שטייט דארט אויבן אין הלכות תפילה, אדער תפילה ברכת המזון הלל און מגילה וואס ער מוז דאך זאגן אידישע ווערטער און ער קען עס נישט זאגן במקום מטונף ממילא הייסט עס א הפסק הערט ווערטער פון ביאור הלכה מה שאין כן בתקיעות שאין רק מעשה מצוה עס איז נישט מער ווי א מעשה מצוה אויסצוהערן און וואו שטייט מען טאר נישט הערן אין בית כסא. שטייט אין ערגעץ נישט. והיכא מצינו זאגט ער שאסור לקיים מצוה כשגופו אינו נקי. וואו שטייט אז מען איז נישט מחויב מקיים צו זיין א מצוה ווען דער גוף איז נישט ריין, או במקום שאינו נקי אבער אויף א פלאץ וואו ס'איז נישט ריין? פרעגט ער א קשיא, האם אסור ללבוש טלית של ד' כנפות כשגופו או המקום אינו נקי? ווען איינער גייט מיט ציצית ווען ער גייט אין בית כיסא מוז ער עס אויסטוהן ווייל דער גוף איז נישט ריין צו דאס פלאץ איז נישט ריין? לא מצינו כן בשום מקום וצריך עיון. משנה ברורה האט א מורא'דיגע קשיא אויף דעם מגן אברהם. קיצור, די משנה ברורה זאגט מען קען אין בית כסא הערן תקיעות שופר מ'איז יוצא לכל הדעות. יעצט, זאגט ער ובמטה אפרים מצאתי שכתב וזה לשונו נראה שאם התחיל אויב ער האט אנגעהויבן לתקוע ומים שותתים על ברכיו, און סע, עס האָט אים, ער דאַרף אַרױסגײן, און סע האָט אים אָנגעהױבן צו רינען די מי רגלים, פוסק, עד שיכלו המים, וחוזר לתקוע מראש להלן על הסדר, ואם תוקע בשעה שהמים היו שותתים, או אפילו מצא צואה במקומו, טאָמער האָט ער אױך געבלאָזן בשעת ער האָט געמאַכט קטנים, אָדער ער האָט געטראָפֿן צועה בשעת ער האָט געבלאָזן, יצא איז ער יוצא, קיצור, מ'איז יוצא. זאָגט ער, אָבער מכל מקום יש לו לחזור לתקוע בלא ברכה. בקיצור, איז דא דא א גאנצע זאך צו מ'מעג הערן תקיעת שופר אין בית הכסא?
יעצט למעשה די משנה ברירה פירט אויס אז מען קען זאגן בפשטות אזוי ווי שטייט מען טאר נישט ענטפערן אמן אין א בית המרחץ ווייל מען טאר נישט מהרהר זיין בדברי תורה, קען זיין אז בשעת ווען ער איז מקיים די מצוה פון לאמיר זאגן תקיעת שופר איז דאס איז דאך אן עבודה. איז למעשה אין לעשות עבודת השם דרך בזיון והוי בכלל ביזוי מצוה גדולה מזו אמרו במסכת ראש השנה דאסער לצחצח שופר של ראש השנה מען טאר נישט אפרייבן דעם שופר במי רגליים מפני הכבוד והרי רק הכשר מצוה וכל שכן א מצוה בעצמה סאו די ווארט איז אז וויבאלד מען דארף מהרהר זיין בדברי תורה מען גייט בלאזן שופר מען דארף מהרהר זיין וואס די כוונות זענען ממילא איז דאס נישט גלייך אז מען זאל דאס טוהן ווען מען איז נישט ריין איז וויל איך אייך זאגן עטס זעטס קענסט גיין אין בית הכסא פון א גרויסע שול קענסט אויסהערן די תקיעת שופר און די קענסט יוצא זיין איז וויל איך אייך פרעגן וועלכע מענטש וואלט דאס געטוהן בפרט נאך ווען דער שופר איז דאך דאס וואס ס'ברענגט אראפ די גאנצע די גבורות די דינים ס'איז ממתיק ס'ברענגט אראפ די רחמים דער אייבערשטער שטעלט זיך אויף פון כסא דין אויף כסא רחמים דאס איז דאך די היילייט פון דעם ראש השנה דעם יום תרועה ס'איז דאך מורא'דיג יעצט וועט עטס כאפן דעם חילוק וואס דאס הייסט ווען א איד גרייט זיך צו דרייסיג טאג פון אלול און ער קומט צו צום ראש השנה צו דעם שופר צו א איד וואס ער העי ס'גייט צו אלול ס'איז די זעלבע ווי יעדער טאג. ר' יחזקאל לעווינשטיין האט אמאל געזאגט א דרשה אין די ישיבה זאגט ער אזוי אויב א מענטש קומט נישט צו מיט א הכנה זאגט ער. איז דער יום הלידה, די בירטדעי, די יום המיתה, די יום החופה, די יום החתונה, אלעס איז דער זעלבער טאג, ס'איז נאר א דיפרענט אין צייט, דאס געשעהט ווען ער ווערט געבוירן, דאס געשעהט ווען ער שטארבט, און אינמיטן האט ער חתונה, א מענטש מוז כסדר גיין מיט התבוננות, ער מוז זיך צוגרייטן, און אז ער גרייט זיך צו, דעמאלטס האבן די אלע הייליגע ווערטער פונעם ראש השנה דאווענען, און די אלע צען מלכיות זכרונות שופרות, האט עס א השפעה, ס'באקט זיך אים אריין אין הארץ. און טאמער נישט איז עס גארנישט. האסט מקיים געווען מצות שופר נאו פראבלעם מען קען דיר גארנישט טוהן פאר דעם אבער דער שופר האט דיר צוגעברענגט דעם היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו האסט באקומען אביסל יראת שמים פארן אייבערשטן גארנישט עס איז א טאג ווי יעדער טאג נאר אן אנדער טאג לייג איך תפילין יעצט בלאז איך שופר און דאס איז וואס מען דארף וויסן רבותי מען מוז צוגיין צו דעם מיט א ריכטיגע הכנה יעצט. ס'דא דער וואלינער נוסח, דאס איז דער ברסלב'ער נוסח, דאס איז זייער א שיינער נוסח, א מורא'דיגער שיינער נוסח, ס'האט אזאלכע זיסע תנועות, איז איינע פון די תנועות גייט דארטן אזוי, בעט דעם אייבערשטן מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך.

ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה קיצור כ'האב געקענט א איד ער האט געהייסן ר' מעכל דארפמאן זיין טאטע איז געווען א רב אין מאסקווע נאכדעם ווען די קאמוניסטן האבן איבערגענומען האבן זיי אים אריינגערופן זיי האבן געזאגט אז ער זאל דערציילן ווער ס'האלט אידישקייט ווער ס'שעכט און אלעס האט ער געזאגט ליסן איך ווייס נישט איך קוק קיינעם נישט נאך איין שיינעם טאג ס'האט זיך געטון דארט א שחיטה מיט אלעם איז מען געקומען מ'האט אויפגעגראבן א גרויסן גריב אין פארהויז פון בית המדרש און מ'האט זיין טאטן אריינגעווארפן לעבעדיגערהייט און מ'האט אים צוגעדעקט געהארגעט אויף טויט ר' מעכל האט עס געזען ער איז געווען א יונג יונגל פון פֿערצן יאר כ'האב נאכדעם געזען אז אלעס וואס ר' מעכל זאגט איז אמת געווען ווייל כ'בין אמאל געפארן אויף א פלאץ מיט א פליגער לעבן לבוב אה ס'איז א גאנצע מעשה באריכות קומט צו מיר צו א איד און ער זאגט מיר הער אויס מיין טאטע איז געשטארבן כ'האב א בריוו וואס ער האט אפגעקויפט דעם הויז ווי ער וואוינט פון אן אנדערן איד, און דער קאנטראקט איז געווען ביי ר' מעכל'ס טאטן, ר' מעכל דארפמאן'ס טאטע איז געווען דער רב, און ער איז געקומען דעמאלטס צו פארן ביז לעמבערג צו מאכן דעם קאנטראקט, א אידישן קאנטראקט, און כ'האב עס, כ'האב עס געשיקט פאר זיינע אייניקלעך, כ'האב געשיקט נישט די ארידזשינעל, ארידזשינעל האב איך ביי מיר אינדערהיים. עכ"פ, למעשה, דער איד האט מיר געזאגט, דיר וועט עס זיין אינטערעסאנט, אפשר וועסטו וויסן ווער דער דארפמאן איז, איך ווייס נישט, איך בין מילא נישט, איך האלט נעבעך נישט אידישקייט, אים איז עס נישט אינטערעסאנט.
ס'האט ער מיר געגעבן א מתנה. בקיצור, איך האב אסאך גערעדט מיט דעם ר' מעכל, דער ר' מעכל איז געווען א צדיק יסוד עולם, ער האט מיר געזאגט אזוי, ער איז געזעסן אין תפיסה אין סיביר, פאר האלטן אידישקייט איז ער געזעסן אפשר צען יאר, ווען ער איז געווען אין די יונגסטע יארן, די שענסטע יארן פון די צוואנציג ביז די דרייסיג, זאגט ער, ער איז געווען נעבעך אין די תפיסה, און יעדע נאכט פלעגן קומען זונות פון די געגנט ארום און ארום פון סיביר, און מען האט באצאלט פאר דעם גרויס געלט, און מען פלעגט זיי אריינלאזן, דעם פריזנער האט מען נישט ארויסגעלאזט, אבער מען האט אריינגעלאזט די זונות, דאס איז געווען א חלק פון די. ביזנעס דארט, האט מיר רבי מעכל אמאל געזאגט, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט פון די צוואנציג ביז די דרייסיג מיטצומאכן אזאלכע נסיונות און קיינמאל נישט אנרירן קיינעם און נישט האבן צו טון מיט קיינעם, שפעטער האט ער טאקע זוכה געווען, ער האט געפירט דעם דעם גאנצן ברסלב'ער קיבוץ, ער האט ער האט אסאך געטון, דער מענטש האט נישט פארפעלט איין יאר צו זיין ביי רבי נחמן ראש השנה, נישט פארפעלט, אפילו אין די שווערסטע צייטן, האט מיר אפילו פארציילט א מעשה, א מעשה באריכות, איך וויל נישט יעצט פארציילן, כ'וועל עס אפשר אמאל פארציילן, כ'האב עס שוין אמאל פארציילט מיט'ן סאטמאר רעבן. דער רבי האט אים געשיקט הונדערט דאלער מ'זאל מתפלל זיין ביים ציון פון ר' נחמנ'ן אין די שווערסטע צייטן, און ער איז געפארן מתפלל זיין, ס'איז אים געבליבן עפעס פופציג זעכציג דאלער ווייל עס האט אים געקאסט שפעזן, צוגעקומען א איד און ער האט געזאגט רבי איד איך קום יעצט פון סיביר נאך זיצן צוואנציג יאר כ'האב נישט קיין קליידער אהיימצוגיין כ'האב פארפוילטע קליידער געב מיר עפעס, זאגט ער הער אויס איך געב דיר פופציג דאלער אויף רובל און גיי קויף דיר און קלייד דיך אויס, זאגט אים דער איד איך ברויך נישט דאס געלט פון אייך איר ווייסט נישט וואס איר האט יעצט געטון. און דער איד איז נעלם געווארן. ר' מעכל האט אלץ געהאלטן אז דאס איז געווען אליהו הנביא, ער איז געקומען זען צו ער טוט טאקע גוטס מיט דעם געלט, און נאכדעם דער רבי קיין עין הרע האט זיך אביסל צוריק געכאפט און אזוי ווייטער האט ער מיר פארציילט מורא'דיגע עניינים, אונז האמער גערעדט מיט אים יעדן ראש השנה זעמער געזעסן אינאיינעם, פרעג איך ר' מעכל איך וויל אייך פרעגן עפעס, אז איר זענט געווען א אינגערמאן, איר האט נישט געזען די לייט עט די ענד אוו די טאנעל? וויאזוי האט איר זיך געהאלטן? וואס האט איר געהאלטן אז ס'וועט נאכאמאל צעפאלן די טויערן? וואס האט איר געהאלטן אז מ'וועט אייך נישט אויפפיקן א שיינעם טאג און אריינווארפן אזוי ווי אייער טאטן האט מען אריינגעווארפן אין א לעבעדיגן גריב? וואס האט אייך געהאלטן? זאגט ער, נחום, מיך האט געהאלטן די גאנצע צייט, לאמיך דיר זאגן, ביי מיר איז איינגעבאקן אין הארץ, וידע כל פעול, כי.

און יעדער מענטש דארף וויסן אז דער אייבערשטער האט אים געמאכט פאר א צוועק, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יציר כי אתה יצרתו, דער אייבערשטער האט אים באשאפן פאר א צוועק, דאס האט מיך געהאלטן פערצן יאר אינעם חושך כפול ומכופל, נאכדעם וואס זיי האבן מיין טאטן געהארגעט, זיי האבן אים אריינגעווארפן לעבעדיגערהייט און איך האב עס צוגעקוקט, און איך בין געווען אין סיביר צען יאר, און איך האב מיך נאך אלץ געהאלטן. דאס איז דער וידע כל פעול כי אתה פעלתו. רבותי, אז דאס זאל אריינבאקן זיך אין הארץ אז ס'זאל קענען האלטן די מענטש אין די שווערסטע נסיונות, דארף מען האבן א הכנה צו דעם. מען קען נישט צוקומען ראש השנה און אויסהערן אין בית כסא תקיעת שופר און ס'וועט זיין אלעס אין ארדענונג. יעצט אין בית כסא און נישט נאר אין בית כסא, אין בית מדרש קען מען אויך האבן א נישט גוף נקי. מען קען האבן א קישוי אבר מען שטופט זיך איינער אין צווייטן, מען קומט צו צו השחתה. עטס ווייסט, אז זרע לבטלה, איז א מחלוקת צו ס'איז גאר הארבער און אסאך ארגער ווי מי רגליים. ביי מי רגליים איז גענוג אז מ'לייגט צו א רביעית, ביי זרע לבטלה מוז מען עס אינגאנצן אפרייבן. סאו בקיצור, דאס איז וואס מ'דארף וויסן. אונז זעמיר אין פאר א גרויסע זאך, מ'טיילט גרויסע אוצרות, אבער מ'דארף זיך צוגרייטן. ס'איז דא א איד וואס ער האט דא חתונה געמאכט זיינע קינדער, ער האט געברענגט פון רוסלאנד פיינע וואוילע מעשה, כ'וויל נישט זאגן יעצט ווער ווייל ס'איז שוין צו אויסגעמישט אין כלל ישראל ס'איז שוין נישט וויכטיג. האט ער מיר דערציילט אמאל איך בין געווען אין פילאדעלפיע שמואל קאמענעצקי'ס ישיבה איך האב אים דארט געטראפן האט ער מיר פארציילט אז ער האט געהאט פינף זעקס מיידלעך און פינף זעקס בחורים וואס זיי זענען אלע געקומען און מ'האט געלערנט דארטן ער האט זיך געלערנט אידישקייט ער איז געבליבן אין רוסלאנד ער האט געוואלט נעבעך ארויסגיין האט נישט געהאט נאך די מלחמה קיין געלט איז ער צוריק געפארן צו זיך אהיים אין די קארפאטן צו נעמען אביסל עפל פונעם פעלד און וועט עס פארקויפן און מען האט צוגעשפארט די טירן מאי דעם פיפטן און ער איז דארטן פארבליבן און פארטיג. על כל פנים איז האב איך אים געזאגט האט ער מיר דערציילט אז ס'איז געקומען דארט פינף בחורים אויכעט לערנען האב איך געזאגט זייער גוט ווייל ער איז געגאנגען אויפציען אין רוסלאנד קינדערלעך אויפן נוסח אז זיי האבן אריינגעפירט דא אין ווילאמסבורג צו די שענסטע שטיבער, מוז דאך זיין אז דו ביסט א געוואלדיגער מחנך, יעצט וויל איך דיך פרעגן, וואו איז געווען דיין נארישער שכל? דו האסט דאך געוואוסט דאס איז נישט דא מיט וועם חתונה צו מאכן, האב איך אים געזאגט, אה, יעצט אז ס'האבן זיך געדרייט ביי דיר פינף בחורים אויך, און דו האסט זיי אויך מקרב געווען צו אידישקייט, האסטו געהאט א חשבון אז די פינף בחורים קענען נעמען דיינע פינף מיידלעך? זאגט ער, ניין, ניין, ניין, נחום. מיינע פינף מיידלעך זענען געווען אזוי ווי א ווילימסבורגער מיידל און ווי א ירושלימער מיידל, די פינף בחורים ס'געווען שוואכע זאכן זענען געקומען מהיכא תיתי'ס איך האב זיי נישט אוועק געווארפן אבער זיי האבן נישט געהאלטן געהעריג שבת מיט גארנישט, פרעג איך נו וואס איז געווען דיין חשבון ווי וואס וועסטו טון ווען דו'סט דארפן טון שידוכים מיט דיינע קינדער מיט וועם וועסטו זיי חתונה מאכן דו האסט דאך נישט געוואוסט אז די טויערן גייען זיך אמאל אראפברעכן האט ער מיר געזינגען דעם זעלבן לידעלע.

מלך און מלכי ישראל מקוים ושלום. ס'איז די זעלבע ווערטער, ס'איז די זעלבע אריינגעבאקען הארץ געווען ביי דעם איד, דער אייבערשטער האט מיך דא געשיקט פאר א צוועק, כ'וועל האלטן אידישקייט, כ'גלייב כ'האב מיינע קינדער אידיש, איי מיט וועם וועל איך זיי חתונה מאכן, העי, דער אייבערשטער וועט זיך זארגן, דאס איז נישט מיין זארג, מיין זארג איז איך זאל טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון מיר. ס'איז געווען דא אין בארא פארק א לוויה פון א איד, א רוסישער פויער אן א בארד, ער האט נישט געהאט קיין קינדער, ס'איז איינגעפירט דא אין בארא פארק אין די חברה קדישא אז אויב איינער שטארבט אן קינדער, מאכט מען נישט די לוויה ביז ס'קומט א מנין און מ'זאגט א קדיש נאכן, כאטש איין קדיש זאל אים באגלייטן, ס'איז געווען עפעס אינדערפרי, און די גאנצע שטאט פאר סאם ריזען איז געווען ביזי, קיינער האט נישט געוואלט אריינקומען, יעדער האט געהאט אן אנדערן תירוץ, ס'איז געווען פינף זעקס אידן דארטן, די חברה קדישא און נאך א איד צוויי דריי, אבער מען האט נישט געקענט צאמשטעלן א מנין. זאגט די טשעפעל פאר די פרוי, ליסן, אונז מוז מיר דא פארן, דאס איז דאך אזוי ווי א באס סטעישן, יעדע שעה פארט ארויס א לוויה, יעצט האמער באלד נאך א לוויה, סאו מען מוז אנהייבן צו טראכטן פון מאכן די לוויה אן א קדיש. זאגט זי, פיין. זאגט זי, כ'וויל זאגן א הספד אויף מיין מאן. זאגט מען איר דא זאגן נישט קיין פרויען קיין הספדים אויף קיין מענער אז איר ווילט זאגן א הספד אויף אים נעמט אים ערגעץ אנדערש זאגט זי אקעי כ'האב נישט געוויסט אנטשולדיגט אנטשולדיגט יעדער ווערט דאך גראד גאטס פארזארגער און מען מאכט קולות זאגט זי כ'האב נישט געוויסט זאגט זי אבער כ'קען מיך געזעגענען פון מיין מאן זאגט מען יא געזעגענען קענט איר גייט זי אריין אזוי איז דאך אפגעטיילט די מענער און די פרויען זי גייט אריין דארטן ווי דער ארון איז און זי זאגט מיין מאן געווען געזונט מיין מאן איז געווען געזונט איך געווען געזונט א וואסער איז נישט געווען האט ער מיך נישט אנגערירט פערציג יאר, ס'איז נישט געווען קיין מקווה ביי די קאמוניסטן האט ער זי נישט אנגערירט פערציג יאר, האב איך דעמאלטס געזאגט פאר די חברה קדישא איר ווייסט וואס קיינער קומט נישט דא אריין, דער איד דארף נישט אונזער קדיש, דער איד איז העכער פון אלע קדישים פון די שטאט, דער איד איז א קדוש, אויף גרויסע תלמידי בעל שם האט מען אזא זאך נישט פארציילט, סא דו פארשטייסט נישט פארוואס קיינער נישט דא צו זאגן א קדיש. און נאכדעם נאך א זאך, וועלכער איד היינט אין בארא פארק איז ווערד צו זאגן א קדיש אויף אזא מענטש? ווער? ס'איז א דזשאוק! ווער האט געהאלטן דעם איד אין די גרעסטן חשכות און גלות, ווען ער האט נישט געוואוסט אז ס'וועט אמאל ווערן גוט? ער האט נישט געוואוסט אמאל אז ס'וועט ווערן גוט, ס'וועט ווערן צוריק אידיש, ער וועט קענען ארויסקומען אויף אמעריקע, ער וועט קענען האלטן תורה און מצוות, ווייל דער איד האט פארשטאנען וואס דאס הייסט וידע כל פעול כי

די גמרא זאגט ווען ס'וואוינט א רווק אין א שטאט רופט דער אייבערשטער יעדן טאג אויס אין הימל זעסט דער איד ער זינדיגט נישט, שטעל דיר פאר ווען איינער איז פארהייראט און ער איז א רווק, וואס דער אייבערשטער טוט דעמאלטס, ער טאנצט שמחת תורה מיט דעם איד, דאס איז דער וידע כל פעול, אויב מען געוויינט זיך צו אין הארץ מיט א הכנה און מען רעדט די ווערטער ראש השנה קומט אראפ אזא אור אז א גאנץ יאר באגלייט עס. אז ס'גייט א מיידל ארבעטן, ווער וואטשט אויף איר? דער באלעבאס וויל זי מפתה זיין, אבער זי לאזט זיך נישט, פארוואס? ווייל וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, אתה דו, רבונו של עולם, דו האסט באשאפן דאס קינד פאר א ריזן, דו האסט איר געשיקט אין דעם מקום נסיון אז זי זאל זיך צוריקהאלטן, דעמאלטס וועסטו האבן א הנאה, דעמאלטס וועט דיין כבוד ארויפגיין לעילא לעילא, און דער אייבערשטער וועט זאגן, איך האב אזא פאלק ווי די אידישע פאלק. יעצט אונז געפינמער אין זוהר הקדוש, צווחין ככלבים, הב הב, האו האו, אידן שרייען, דער אייבערשטער זאגט, אה, זיי דאווענען נישט, זיי מיינען נאר זיך, זיי שרייען אגאנצן טאג, הב הב, געב געב געב. בעיסיקלי. דארף מען דען אונז נישט בעטן דעם אייבערשטן פאר אלע זאכן, פאר פרנסה, פאר אלע זאכן וואס מען דארף האבן? וואס הייסט זיי שרייען ככלבים הב הב? די וואך איז געגאנגען די סדרה פון ביכורים, וענית ואמרת, דו זאלסט דאנקען דעם אייבערשטן, כ'האב שוין גערעדט א גאנצע אריכות פאריגע וואך, אז אז איינער איז כופר בטובתו של חברו, לבסוף איז ער כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. וואס דארף מען טון ראש השנה? קודם דארף מען זאגן, רבונו של עולם, שקויעך פארן גאנצן יאר. אזוי ווי איך זאג פאר די קינדער זיי קומען אהיים פון קעמפ, איינער האט דאס באצאלט? אונז זעמער שולדיג פארן רבונו של עולם אסאך, אונז דארפמער אים זאגן קודם כל שקויעך פאר די אלע מתנות חינם וואס דו האסט אונז געגעבן, און יעצט וויל איך דיך בעטן אויף ווייטער אויכעט כאטשיג איך בין נישט ווערד. ס'דא א משל פון דובנער מגיד, זייער א זיס משל, זאגט ער אזוי, ס'איז געווען א איד, ס'איז געווען זייער רייך אין שטאט, געהאט א בת יחידה, זי איז געווארן א כלה, ער האט זי געוואלט חתונה מאכן, און דער סוף איז געווען, ער האט געדינגען א זעקס און צוואַנציק מיוזישאנס און פֿופֿצן דעיס און קעיטערערס, פֿינף פון די גרעסטע פון די גאנצע שטאט, מען האט געברענגט פון אלע זייטן פראם ניער ענד פאר, פיאקער, ס'איז געווען, מען האט איינגעלאדן די גאנצע שטאט. ס'האט אבער געדויערט א יאר ביז פון ווען זי איז א כלה געווארן ביז זי האט חתונה געהאט, למעשה אין ביטווין דעם יאר איז דער איד נעבעך געווארן לא עלינו ולא עליכם א יורד. האט ער זיך באראטן מיט זיין ווייב וואס טוט מען דא? זאל איך אפזאגן די גאנצע חתונה איך האב נישט וואס צו באצאלן? זאגט זיין ווייב ניין דו קענסט נישט פארשעמען דיין טאכטער דו קענסט נישט פארשעמען דעם עולם דו קענסט נישט דו קענסט נישט. די חתונה איז געווארן נענטער און נאך נענטער, ס'איז שוין געווען די שבת אויפרוף און יעדער פרייט זיך דער גביר מאכט חתונה ס'וועט זיין, מ'האט איינגעלאדן די גאנצע שטאט ס'וועט זיין צו עסן און פון אלעם גוט למעשה אבער דער גביר אין הארץ איז געווען זייער צובראכן ער האט געוואוסט דאס וועט מען מוזן באצאלן גראד נאך די חתונה. שוין, די פרוי האט געזאגט ניין פארשעם נישט קיינעם גיי ווייטער. קיצור, שוין געקומען. מען האט שוין געהאלטן ביי ויהי בשירין מלך ביששב ראשון יחד יחד שבטי ישראל מען גייט שוין אונטער די חופה, אים ציפט אין הארץ יעדער פרייט זיך אבער ער, ער איז צובראכן. בקיצור, ס'איז שוין דורך געגאנגען די חתונה, דא ביים בענטשן האט מען שוין אנגעהויבן ווייטער צו געבן נאך משקאות מיט אייזקרים, ס'איז געווארן לעבעדיג, און אים ווי מער ס'דוירט ס'ציטערט אים דאס הארץ, וואס טוט ער פון די מינוט ארום? בקיצור, מ'האט שוין אנגעהויבן די מצוה, מ'האט שוין געענדיגט, מ'דארף באצאלן, יעצט וואס טוט ער? זאגט דער דובנער מגיד א משל. א מענטש איז דאך נישט אזוי, ער איז שולדיג א גאנץ יאר פארן אייבערשטן חובות, קומט אבער א צייט ווי ראש השנה וואס ער בעט ביים אייבערשטן אז ער וויל האבן נאך, זאגט אים קודם דער אייבערשטער זאג מיר קודם א שקויעך אויפן אלטן, שריי נישט ככלבים הב הב, זאג קודם א שקויעך, דו האסט געבארגט, זאגט ער דאס איז דער חילוק צווישן אייבערשטן און א בשר ודם, ביי דעם בשר ודם דער איד האט געמוזט באצאלן.
וויאזוי ס'איז נישט געווען, הי דידנט געט עוועי וויט איט, ביים אייבערשטן אויב מען זאגט, רבונו של עולם כ'האב געזינדיגט, איך טו תשובה, כ'בעט דיך איבער, כ'על עס מער נישט טון, ביסטו מער גארנישט שולדיג, איז אלעס, אלע נאוטס, אלע בילס, אלע אינוואויסעס איז פארברענט, דאס איז די ווארט פון צווחין ככלבים הב הב, קוים ער בעט זיך נאך נאך נאך נאך, אבער העי זיץ רואיג. קודם זאג שכוח רבונו של עולם, דאס יאר איז געווען גאנץ גוט, פרנסה איז געווען נישט שלעכט, כ'האב געהאט א בעיבי, כ'האב געהאט צוויי בעיביס, כ'האב געהאט א גוטן יאר אין די ביזנעס, כ'האב געהאט א גוטן אינוועסטמענט וואס האט געטראגן, כ'האב א שידוך געטון, כ'האב שוין אן אייניקל, כ'האב אונטערגעפירט אן אייניקל אונטער די חופה, האט זיך א מענטש אמאל אראפגעשטעלט זאגן פאר ראש השנה פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, שכוח פארן יאר?
ניין!
ער גייט שוין צו צום ראש השנה, רבונו של עולם געב און געב און געב! ס'האט א איד אמאל געטייטשט ובכן איז געלט, תן איז געלט און פחדך איז געלט, אלעס איז געלט! אזוי וויל ער נאך? דעמאלטס ווערט מען צווחין ככלבים, הב הב! און דעמאלטס ווערט דער אייבערשטער חלילה ברוגז! זאג א גוט ווארט פארן אייבערשטן, וואס ער האט מיר געטון אזויפיל, כ'האב געגעבן צדקה, אפשר נישט גענוג, אפשר פאר דעם ארעמאן האב איך איך האב אים אביסל באליידיגט, אפשר דא האב איך געטשעפעט א מענטש שלא לצורך, כ'בעט איבער יעדן, כ'בעט איבער דעם אייבערשטן, און נאכדעם זאגט מען פונעם אייבערשטן, דאס איז א הודאה אויפן עבר, און א בקשה אויף להבא. בכלל מ'גייט יעצט אריין די הייליגע טעג דער ענין פון תשובה, דאס איז אזא זאך וואס דאס מאכט נישט קיין סענס, עס האט נישט קיין שום בעקגראונד אין שכל, נאר דער אייבערשטער האט געוואוסט אז ער האט באשאפן א וועלט מיט א סמך מם, און אז עס וועט נישט זיין קיין תשובות, איידער ער האט נאך באשאפן די וועלט האט ער עס אריין געבויט אין די וועלט, רב צדוק איז זייער שיין מסביר, תשובה האט נישט קיין ס ס ס, ווי אזוי קען זיין אז דאס דאס דו האסט געהארגעט הרי שבעל, האסט בועל געווען אן ערווה, הרי שהרג ער געהארגעט איינעם, גייט ער יעצט תשובה טוהן, ער זאגט רבונו של עולם איך טוה תשובה, קומט דער. מחשבה פון תשובה איז עוקר די מעשה וואס ער האט געטון. די גאנצע פארוואס תשובה העלפט איז ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט מ'וועט נישט קענען עקזיסטירן אן א תשובה. אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא, די גמרא זאגט שאלו לחכמה וואס איז איינער האט געזינדיגט איז ימות. מ'האט געפרעגט די נביאים האט ער געזאגט ברענג א קרבן. געפרעגט דעם אייבערשטן האט ער געזאגט טו תשובה, די מדרש ברענגט ווען אדם הראשון האט געזינדיגט האט דער אייבערשטער גוזר געווען מיתה אויף די וועלט, האט אים דער אייבערשטער געזאגט טו תשובה און איך וועל דיר מוחל זיין, זאגט ער איך קען נישט, ווייל ער האט נישט געהאלטן אז תשובה קען עוקר זיין א מעשה, א מחשבה זאל עוקר זיין א מעשה, קין האט געהארגעט הבל. און קין גייט ארום אפאר טעג שפעטער און ער איז זייער פרייליך, פרעגט אים אדם הראשון וועיט א מינוט וואס ביסטו געווארן מיר אזוי פרייליך, דו האסט דאך געזינדיגט, דארפסט דאך זיין א דרעטליגער, זאגט ער וועיט א מינוט, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני, איך האב תשובה געטון, איך האב מיך אויסגעגליכן מיטן רבונו של עולם, האט ער געזאגט וואס? מען קען זיך אויסגלייכן מיט תשובה? זאגט ער יא, דער אייבישטער האט עס מיר אליינס אנגעטראגן, ס'איז געווען זיין איידיע. זאגט ער אויב אזוי האט ער זיך געכאפט אין קאפ און געריסן, אוי וואס וועט זיין מיט מיר פארוואס האב איך נישט תשובה געטון, יא זאגט דער מדרש האט ער אנגעהויבן צו זאגן מזמור שיר ליום השבת, כ'האב ענק דאס געזאגט, דער שבת איז דער מקור התשובה, אין שבת ליגט תיו שין בית תשב, אזוי זאגט דער סידורו של שבת, סאו תשובה איז אזא מין גוטע זאך וואס דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן און ער האט עס אונז אנגעטראגן, אונז האמיר עס אים נישט געבעטן אפילו, אדם הראשון אפילו נאך ווען דער אייבערשטער האט אים שוין געזאגט טו תשובה האט ער נישט געגלייבט ס'וועט העלפן. סאו רבותי, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני? מען דארף וויסן, דער אייבערשטער האט געגעבן א גוט יאר, און וויאזוי עס איז געווען אמאל איז איינעם נישט געווען אזוי גוט, ס'דאכט זיך אים אויבן אויף אז עס איז נישט געווען אזוי גוט, מען דארף זיך יעצט אפשטעלן, קודם זאגט מען הגדתי היום להשם אלקיך אה רבונו של עולם שכוח, א שכוח פאר אלעם, איינער האט חתונה געמאכט א קינד, האסט אמאל געזאגט פארן אייבערשטן שכוח? קוק דער סיגעטער רב האט חתונה געמאכט אן אייניקל, און. מען האט אים געזאגט ס'איז שוין דריי פארטאגס זאלסטו זיך גיין אראפלייגן, זאגט ער אראפלייגן? זאגט ער כ'האב פארלוירן א פרוי מיט א שטוב מיט קינדער, כ'האב קיינמאל נישט געוויסט ס'וועט נאך בלייבן פון מיר א זכר, האט מיר דער אייבערשטער געהאלפן כ'האב א שטוב מיט קינדער פון די נייע פרוי, און כ'האב שוין אפילו חתונה געמאכט אן אייניקל, לייגן זיך שלאפן איך גיי יעצט אין שול אויסזאגן גאנץ תהילים, האט דאס א איד אויף מחותן אמאל געטון? ניין! ער איז געווען ביזי, ער האט נישט באקומען די עליה מיט יענע עליה, דעם האט מען געגעבן מער דעם ווייניגער, ס'קומט א ראש השנה וואס האסטו אינזין? האסטו אינזין ער האט באקומען חמישי, ער האט מער געלט, ער האט שנדר'ן צוואנציג טויזענט, ער האט שנדר'ן צען טויזענט, מען טוט פארקויפן די עליות, איך האב נישט קיין געלט צו קויפן, איך זיץ אונטן אן יענער זיצט אויבן, האסט אינזין שטותים מיט נארישקייטן אין א צייט ווען דו קענסט קונה זיין אלע וועלטן פאר דיר און פאר דיינע קינדער עד סוף כל הדורות. א איד האט היינט געגעבן אן ערליכן קרעכץ, ס'קען זיינע אוראייניקלעך באגלייטן. אין רוסלאנד איז געווען אידן וואס זענען אראפגעפארן פון וועג גראד און ס'איז געווען וואס זיי האבן זיך געהאלטן יארן יארן האבן די צדיקים געזאגט דאס איז אן ערליכע קרעכץ פון א באבן ווען זי האט געזען ס'איז אריינגעקומען די קאמוניסטן האט זי געזאגט רבונו של עולם ראטעווע מיינע קינדער און די אייניקלעך. האסט א געוואלדיגע געלעגנהייט און ווען ביזי איז ארויסגעקומען דער איד מיטן בלאט מיט אלע צייטונגן מיט באשרייבן דעם מיט יענעם מיט באשמוצן דעם און דעם מיטן אויפהייבן זה ישפיל וזה ירים, דאס איז אזא מין טייערע צייט, ס'איז ווי מען זאגט ס'איז די אנגעשטרענגסטע און די מאוסט הייעסט פיעק טיים וואס איז דא ביי כלל ישראל אויפן גאנצן יאר. ס'קומט די טעקס סיזען פאר עיפריל פֿופֿצן, ווערט יעדער צודרייט, אוי יו העוו טו מיעט די דעדליין, און ביי יעדע זאך איז אזוי, יו העוו טו מיעט די דעדליין, ביי די אקאונטינג סייקל, ביי דעם סייקל, ביי יענעם סייקל, יעדער מוז מיעטן דעדליינס, דעמאלטס האט מען נישט קיין צייט פאר גארנישט, דאס איז די העכסטע צייט פונעם גאנצן יאר פאר יעדן. איד. און אז וועסט דיך אונטערנעמען מיט א הכנה און וועסט צוקומען צו די צייט, וועסטו געדענקען א גאנצן יאר, ס'וועט אין דיר ברענען ווי דו ביסט געשטאנען ווען דו האסט אויף דיר מקבל געווען דעם עול מלכות שמים, און ווען דו האסט געזאגט אה וידע כל פועל כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, דער אייבערשטער ערווארט פון דיר עפעס ווייל ער האט דיך באשאפן און ער האט דיך צוזאמגעשטעלט, און ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך דאס מיטנעמען איבעראל דעם אייבערשטן, און אז דער בעל דבר טוט אנהייבן מיט זיינע זאכן, קום יעצט צו אזוינע, צו יעצט זאלסטו דאס טון, צו יעצט זאלסטו גיין זינדיגן דארטן, צו יעצט זאלסטו כאפן א בחור'ל אין מקווה, צו יעצט זאלסטו גיין כאפן א בחור'ל אין בית מדרש, צו אין בית כסא, וועסטו זאגן איך קען נישט, איך האב דאך אויף מיר גענומען ה' אלקי ישראל מלך, און דאס וועט מיך אפהיטן פון אלעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן. נאך א וויכטיגע נקודה, פארוואס ס'איז וויכטיג צו מאכן א הכנה זיך צוצוגרייטן, און ס'איז זייער וויכטיג נישט סתם צוקומען אזוי מצות אנשים מלומדה, און באצאלן ווי מ'זאגט די ביל פאר'ן אייבערשטן, און נישט דאנקען אויפ'ן עבר, און נישט בעטן אויפ'ן עתיד, און נישט זיך אריינבאקן אין הארץ השם אלוקי ישראל מלך. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז וואס איז דער חילוק צווישן שבת און צווישן יום טוב? שבת קומט יעדן זיבעטן טאג ווערט שבת יום טוב איז אידן זענען מקדש ישראל והזמנים די אידן מאכן דעם יום טוב יעצט לכאורה איז אזוי דארטן ווי די אידן מאכן דעם יום טוב וואלט דאך געדארפט זיין אז יעדער מענטש זאל שפירן אנדערש דעם יום טוב ווייל דאס איז דאך אתערותא דלתתא דאס איז וואס די בית דין איז מחליט אבער ווען ס'קומט שבת קודש וואס דאס איז דער אייבישטער מקדש, וואלט דאך יעדער איד געדארפט אויסשפרינגען שבת מיט א פלאם, יעדער איד באקומט די זעלבע הארה ווי רבי שמעון בן יוחאי, יעדער איד באקומט די זעלבע הארה ווי די אר"י הקדוש, וואלט דאך יעדער איד געדארפט זיין אזוי ווי רבי שמעון שבת קודש, וואס איז דאס אז מ'איז נישט יעדער איינער אויף די זעלבע מדריגה, דער אייבערשטער הייליגט דאך עס. פאר יעדן איד, און דאס איז דער תירוץ, דער תירוץ איז וויפיל מען לייגט אריין הכנה אזויפיל וועט מען ארויסנעמען, רבי שמעון בן יוחאי האט אריינגעלייגט גרויס הכנה צו זיין שבת קודש האט ער ארויסגענומען, און די אר"י הקדוש אויך, און אונז נעמען ארויס לויט וויפיל דזשאסט פעסיוו מען לאזט די שבת זאל דורכגיין, מען היט זיך אפ אז מען זאל נישט חלילה טוהן א מלאכה עס זאל נישט זיין מחלליה מות יומת, און מיט דעם איז מען צופרידן, און דאס ארבעט נישט, מען מוז זיך צוגרייטן. יעצט, תשרי איז דער זיבעטער חודש, ניסן איז דער ערשטער חודש, חודש הזה לכם, יעצט קומט אויס אז אלול איז די הכנה צום זיבעטן חודש, וואס איז דער אלול? דער זעקסטער חודש, דאס איז שמירת היסוד, מיט דעם קען מען זיך צוגרייטן, אן דעם קענסטו דיך נישט צוגרייטן, דאס איז דער עיקר פון אלעם. יעצט, צו פסח איז אויך דא דער חודש אדר וואס מען גרייט זיך צו, ווייל ס'איז אויכעט דער זעקסטער חודש פון ראש השנה, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס מ'ציילט ניסן החודש הזה לכם, און ס'איז דא זאכן וואס תשרי איז דער ערשטער חודש. איז קומט אויס אז אדר מיט אלול זענען צוויי חדשים פון יסוד, מיט דעם דארף מען זיך צוגרייטן, וועגן דעם וועט איר זען אין די קבלה ספרים שטייט אויף אסאך פלעצער ווי מ'רעכנט אויס די שבטים מיט די חדשים איז אסאך נוצן אדר און אסאך נוצן אלול. יעצט ניסן איז פסח, דאס איז די העכסטע פונקט פונעם חודש, ניסן ווערט אנגערופן ממחרת השבת, ס'איז אויך שבת, ס'קומט אבער תשרי איז עס אביסל אנדערש, ווייל תשרי איז קודם כל יום כיפור איז דער העכסטער טאג פונעם חודש, דאס ווערט גאר אנגערופן שבת שבתון, איז במילא פארשטייט מען אליינס אז די הכנה פון אלול אויף תשרי מוז זיין אסאך גרעסער ווי די הכנה פון אדר אויף ניסן. יעצט די גמרא לערנט אונז מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אז מען האט זיך געפלאגט ערב שבת און צוגעגרייט מיט הכנה וועט מען קענען עסן שבת, יעצט קומט אויס יעצט לויט דעם אז אלול איז די הכנה און דאס איז די זעקסטער, חודש, דאס איז אזוי ווי פרייטאג, קומט אויס אז דער גאנצער חודש אלול פון אנפאנג ביז צום סוף איז איין הכנה אזוי ווי ערב שבת, יעצט מען ווייסט ווען ס'קומט פארן זמן הייבט דער עולם אן יוי מען ווערט ווילד און מען ווערט אינגאנצן אנגעצויגן מיט אלעם, ס'איז זייער גוט אז מען ווערט ווילד מען ווערט אנגעצויגן, אבער אז מען טוט זיך פארגרייטן א גאנצן פרייטאג, עס קומט נישט די לעצטע מינוט אז מען ווערט ווילד און אנגעצויגן, ס'איז געווען ביי צדיקים וואס ערב שבת נאכמיטאג איז שוין געווען שבת, ס'איז געווען דער צמח פלעגט מאכן קידוש, מיין זיידע רבי יודא לייב פלעגט קומען פון ביטשקוב אויף וויזשניץ, דאס איז געווען צו פארן מיט א פערד און וואגן אפאר שעה, און ער פלעגט אנקומען פרייטאג פארמיטאג. ווייל ער האט זיך ארויסגעפארן גאר פרי, און די צמח האט שוין געהאלטן מה ידידות, ווייל ביי א צדיק איז שוין דער ערב שבת הכנה נאך גרעסער ווי די מצוה אליינס, און ער האט נישט געקענט אויסווארטן דעם שבת האט ער שוין געמאכט שבת. אזוי געווען אייביג ביי אידן, ס'איז געווען ערב שבת האט מען געמאכט א הכנה, איך בין געווען אמאל א מלמד מיט א יונגערמאן, ער איז געווען א גאנץ א שיינער פארדינער אין פארטי סעווען סטריט, ער איז געווען אין דיימאנד און ער האט עס אויפגעגעבן, פרעג איך אים וואס איז געשען אז דו ביסט געווארן א מלמד? זאגט ער איך קען נישט ליידן אז איך האב נאך ערב יום כיפור געמוזט מאכן ביזנעס און אהיים געקומען און יום כיפור האב איך געמוזט זאגן כל נדרי מיט יעדן אן א הכנה האב איך געקלערט איך מוז ארויס גיין פון דעם איך גיי ווערן א מלמד יעצט האלט מען שוין ביי די טעג פון סליחות ס'איז שוין אזוי ווי ערב שבת בין השמשות מען דארף זיך זייער שנעל צואיילן און מאכן א הכנה אז מען זאל נאך אביסל קענען געניסן פון דעם אלול און פון דעם ראש השנה. אלול איז אני לדודי ודודי לי, ווייסט וואס דאס איז טייטש? אז דו עסט דיך צוגרייטן אין אלול צום אייבערשטן, דעמאלטס ודודי לי עט דיך דער אייבערשטער נאכדעם זיך צוריק ווייזן ביי די ימים טובים, טאמער גרייטסטו דיך נישט צו, און נישט קיין אני לדודי, נישט קיין ודודי לי, איז גארנישט, מען קען ווי מען זאגט דורכגיין. מ'וועט מאכן די מינימום און דו עסט קריגן די מינימום אויך. איז אז דו ווילסט ס'זאל זיין לדוד השם אורי וישעי כ'האב דיר געזאגט פאריגע וואך אין מדרש אורי זה ראש השנה וישעי דאס איז יום כיפור אז דו ווילסט ארויסבאקומען עפעס מוזטו אריינלייגן. יעצט אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אז א מענטש זאגט קרישמע און ער איז נישט מקבל עול מלכות שמים און ער האט נישט אין זין וואס ער זאגט מוז ער איבערליינען קרישמע. ס'דא אידן וואס זיי קענען אפלעבן א גאנץ לעבן מדקדק געווען אויפן זמן קרישמע און אויפן זמן תפילה. זיי האבן נאר נישט אינזין געהאט ביי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד וואס ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך מ'דארף אינזין האבן, און זיי האבן נישט אינזין געהאט מקבל צו זיין עול מלכות שמים, איז געווען ממש א שאד דאס גאנצע לעבן אפגעפוסטעוועט, און זיי קומען נישט אן אין ערגעץ. סא דאס איז וואס א מענטש דארף טון, כסדר מתבונן זיין, און זיך צוגרייטן, און ווען ער דאווענט זאל ער וויסן וואס ער דאווענט און פאר וועם ער דאווענט, און דעמאלטס וועט ער ארויסבאקומען די אלע ברכות פון די הייליגע טעג. און מען דארף זיך בארעכענען אז מען האלט שוין ערב שבת בין השמשות, סיי אין צוגרייטן צום יום טוב, סיי די וועלט שטייט שוין. פֿינף טויזנט זיבן הונדערט און אַכט און זיבעציק יאר, מען האלט שוין ממש נוטה לצללי ערב, זיי בייגן זיך שוין די צללי ערב, און מען דארף זען אז מען זאל אויפטוהן עפעס קומט אזאלעכע הייליגע טעג. יעצט וויל איך מיט ענק דורך גיין נאך א זייער א שיינע און א הייליגע בחינה וואס מען מוז וויסן פאר מען גייט צו ראש השנה צום דאווענען. ס'איז דא א משנה אין מסכת פסחים דף פ"ח עמוד ב', זאגט די משנה אזוי. די משנה רעדט דארט ארום ווען איינער שעכט צוויי קרבן פסח'ס פאר איין מענטש, זאגט דארטן די משנה האומר לעבדו, ווען איינער זאגט פאר זיין קנעכט, צא גיי ארויס ושחוט עלי את הפסח, שעכט מיר א קרבן פסח, יעצט א קרבן פסח קען מען מאכן אדער פון א ציגעלע, א גדי, אדער פון א טלה, און ער האט נישט געזאגט פון וועלכע ער זאל שעכטן, איז בין אם שחט. סיי דער עבד האט גע'שחט'ן גדי פאר'ן באלעבאס יאכל מעג ער עסן ובין אם שחט טלה סיי ער האט גע'שחט'ן א טלה יאכל מעג ער עסן ואם שחט און טאמער דער עבד האט גע'שחט'ן א גדי מיט א טלה איז יאכל מן הראשון זאל ער עסן פונעם ערשטן איז זאגט אבער רש"י דער צווייטע מוז מען פארברענען פארוואס ווייל א מענטש קען זיך נישט צאם ציילן א פסח מוז דאך זיין אז מען זאל זיך צאם ציילן. ואינו נאכל אלא למנויו, און א מענטש קען זיך נישט ציילן אויף צוויי קרבנות פסחים. שוין, אזוי ברענגט דארטן די משנה. יעצט פרעגט די גמרא א קשיא, אז דו זאגסט אז מען קען זיך נישט ציילן אויף צוויי קרבן פסח, פארוואס אז איינער האט געזאגט פאר זיין קנעכט גיי שעכט מיר א קרבן פסח און ער האט נישט געזאגט צו א גדי אדער א טלה, און די משנה זאגט דאך אז בין אם שחט גדי יאכל ובין אם שחט טלה יאכל, וויאזוי קען דאס זיין ס'איז דאך צוויי קרבן פסח? עפעס, ענפערט די גמרא אז דא רעדט מען א ספעציעלע קעיס פון א מלך און א מלכה, סתם אזוי א מענטש קען נישט האבן צוויי קרבן פסח, סאו מען קען זיך נישט ציילן אויף צוויי, אבער א מלך מיט א מלכה זיי פארלאזן זיך אלעס אויף זייערע קנעכט, זיי געבן נישט אריין א מעניו ברענג מיר דאס ברענג מיר יענץ, וואס מען ברענגט איז גוט. ממילא זענען זיי נישט מקפיד צו מ'וועט פאר זיי געבן א גדי אדער א טלה, איז וועגן דעם איז אזוי, אויב ער האט גע'שחט'ן א גדי אדער א טלה, דעמאלטס ברויך איך נישט אנקומען צום דין ברירה אז ס'איז הוברר הדבר למפרע, נאר זיי האבן זיך לכתחילה פארלאזט וואס מ'וועט זיי געבן. מה שאין כן אין די סיפא רעדט זיך אז א מענטש וויל זיך ציילן אויף צוויי, דאס טאר מען. פשט איז אפילו ביי די ערשטע ווען ער האט געזאגט גיי שעכטן אדער א גדי אדער א טלה און נישט מבורר געווארן וואס ער האט געזאגט דארף איך אבער אויך נישט אנקומען צו ברירה. שוין ברענגט די גמרא א ראיה והא תניא ס'איז דא א מעשה ידועה אז ס'איז געווען אמאל מ'האט איינער האט פארהערט דעם הייליגן בעל התניא האט ער אים פארהערט, שס, איינער פון די מתנגדים האט ער אים געפרעגט וויפיל איז דא והא תניא'ס אין שס, האט ער אנגעהויבן צו רעכענען ברכות, שבת, עירובין, פסחים און אזוי ווייטער, קיצור ער איז אויסגעקומען מיט פיר ווייניגער ווי ס'איז דא, האט ער אים יענעם גאון אים געזאגט, נו אז דו ביסט שוין אזא גאון וואס האסטו נישט געדענקט נאך פיר, זאגט ער ניין. דער והא תניא אין פסחים דף פ"ח עמוד ב איז והא תניא כדי ברענגען א ראיה, נישט קיין קשיא, און ער האט אויסגערעכנט די אנדערע דריי איז אויך א ראיה, האב איך עס נישט געוואלט אויסמישן מיט די והא תניא ווייל נארמאל איז טייטש והא תניא און ס'איז א קשיא. עניוועי, זאגט דא די גמרא והא תניא ווייל מ'האט טאקע אזוי געלערנט אין די ברייתא אין נמנין על שני פסחים כאחד, ומעשה ס'איז געווען א מעשה במלך ובמלכה, א קעניג און א קעניגן שאמרו לעבדיהם צאו ושחטו עלינו את הפסח, ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים. איינס א גדי און איינס א טלה. באו ושאלו את המלך מה יעשה, און קומען פרעגן וואס מען זאל טון, ווייל מען טאר דאך נישט עסן פון קיין איינעם, ווייל מען האט זיך דאך נישט אויף קיין איינעם גערעכנט לויט די משנה. אמר להם האט ער געזאגט, עטס פרעגטס מיך, לכו ושאלו את המלכה. באו ושאלו את המלכה, זענען זיי געקומען זיי האבן געפרעגט די מלכה, אמרה להם האט זי זיי געזאגט, פרעגטס מיך א הלכה, לכו ושאלו את רבן גמליאל. גייטס פרעגטס ר' גמליאל, יעצט פון וועלכן ר' גמליאל מען רעדט דא איז א גאנץ אריכות איך וויל נישט אריין גיין. עס איז געווען ר' גמליאל הזקן וואס ער איז געווען א נשיא בזמן בית שני און ער איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם ביי די מעשה פון די עשרה הרוגי מלכות רבן גמליאל אדער עס איז געווען נאך איינער האט געהייסן רבן גמליאל דיבנה וואס ער איז געווען א יונגער מענטש אין צייט פונעם חורבן און זיין נשיאות איז געווען נאכדעם. באו ושאלו את רבן גמליאל האבן זיי געפרעגט רבן גמליאל, אמר להם האט זיי רבן גמליאל געזאגט אזוי. מלכה ומלך דעתן קלה עליהם, א מלכה און א מלך זייער דעת איז גרינג אויף זיי, ס'מיינט זיי זענען נישט מקפיד וואס מען גיבט זיי א גדי צו א טלה, יאכלו מן הראשון זאלן עסן פונעם ערשטן, אנן אונז, ס'מיינט אנדערע מענטשן, לא נאכל טאר מען נישט עסן נישט לא מן הראשון ולא מן השני, פארוואס? ווייל אונז זעמער מקפיד אויף וואס אונז עסמער, און ממילא ווייסט מען נישט אויף וועלכן ס'איז געווען די דעת בשעת שחיטה. יעצט, יעצט זאגט די ברייתא נאך א מעשה, ס'איז געווען א מעשה אז מ'האט געטראפן א הלטאה, הלטאה איז איינע פון די שמונה שרצים וואס איז מטמא, אזוי שטייט אין ויקרא י"א פסוק כ"ט ביז פסוק ל"א, בקיצור האט מען געטראפן אזא הלטאה בבית המטבחים אין דעם גרויסן קיטשען פונעם קעניג. וביקשו לטמא, מען האט געוואלט מטמא זיין את כל הסעודה כולה, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאלטן אז אזוי ווי די הלטאה איז געשטארבן האט עס מטמא געווען אלע אוכלים, יעצט דא דארף מען צולייגן אז זיי האבן אויך מקפיד געווען צו עסן חולין בטהרה, ווייל טאמער נישט מעג מען דאך עס עסן, באו ושאלו את המלך האבן זיי געפרעגט דעם קעניג. מה ל, וואס מען זאל טון, אמר להם האט ער געזאגט, לכו ושאלו את המלכה, גייטס פרעגן די מלכה, אזוי ווי פריער, באו ושאלו את המלכה, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געפרעגט די מלכה, אמרה להם האט זי געזאגט, לכו ושאלו את רבן גמליאל, פרעגסט מיך, רבן גמליאל דער פוסק, באו ושאלו אותו, האבן זיי געפרעגט ר' גמליאל, אמר להם האט ער געזאגט אזוי, בית המטבחיים רותח או צונן, די דארטן ווי דו האסט געטראפן דעם הלטאה, איז עס אין הייס וואסער אדער אין קאלט? וואסער. אמרו לו האבן זיי געזאגט, רותח, ס'איז הייס וואסער. אמר להם האט ער זיי געזאגט, לכו והטילו עליה על הלטאה ווארפטס ארויף אויף דעם דעם הלטאה א כוס של מים צוננים. הלכו והטילו עליו כוס של מים צוננים וריחשה און ס'האט זיך ווייטער אנגעהויבן צו רוקן. ס'איז א סימן אז ס'איז נישט געשטארבן. וטיהר רבן גמליאל את כל הסעודה כולה האט רבי גמליאל מטהר געווען די גאנצע סעודה. פארוואס? ווייל שרצים זענען נאר מטמא במותם, אזוי שטייט ארויס דארטן אין. פסוק ל"א נאר רק במותם. יעצט ווי קומט דא אריין, דא גייט דאך זיין יעצט סוכות, ווי האק איך דא אריין מיט פסחים? כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגן ווארט פון די גמרא, נמצא קומט אויס מלך תלוי במלכה, דער מלך איז אנגעהאנגען אין די מלכה, ונמצאת ס'קומט אויס מלכה תלויה ברבן גמליאל, נמצא כל הסעודה תלויה ברבן גמליאל. רבותי, דאס איז אזעלכע הייליגע ווערטער, דער אייבערשטער, דער מלך מלכי המלכים, איז אנגעבינדן אין זיין מלכה דאס איז די שכינה הקדושה, די שכינה איז והוא מחולל מפשעינו ס'איז פול מיט פארוואונדן פון אונזערע זינד, און אין וועמען ווענדט זיך די הייליגע שכינה הקדושה איר ישועה? ברבי גמליאל, דאס איז אונז! היינט איז דאס כלל ישראל וואס זיי טוען תורה און מצוות. ס'איז אינטערעסאנט, דאס האט נישט מיט די דרשה, איך וויל נאר סתם זאגן, ס'איז דא אכט שרצים האמורים בתורה, איינס איז הלטאה, אין מסכת פסחים ווערט עס דערמאנט נאכאמאל אויכעט אויף דף ג' עמוד ב',

ואין מוסקין בטהרה האט ער געזאגט ומוסקין בטומאה אמר האט זיך אנגערופן דער רבי זייערער מובטחני אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל נאכדעם דערציילט די גמרא נאך א מעשה הנהו תרי כהני ס'איז געווען צוויי כהנים חד אמר איינער האט געזאגט ס'מיר אנגעקומען פון לחם הפנים האט מען געכאפט א ממש א קליין שטיקל האט איינער געזאגט הגיעני כפול אזוי ווי אזא קליינע ארבעס, א קליין בונדעלע. וחד אמר הגיעני כזית, וחד אמר הגיעני כזנב הלטאה, ס'איז מיר אנגעקומען אזוי ווי א זנב הלטאה, דאס איז נאכאמאל דאס הלטאה, בקיצור, בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול מ'האט געטראפן אז ער איז טאקע נישט געווען קיין כהן וואס ער האט געמעגט טון די עבודה. כּפּנים, פֿונעם לשון פֿונעם מענטש קען מען אַ סך װיסן, אָבער דאָס האָב איך סתּם אַזױ פֿאַרצײלט. יעצט װיל איך צוקומען צוריק צו דער דרשה, פֿאַרװאָס ער איז, אונדז הײסט מען רבן גמליאל, און אַז כּביכול דער אײבישטער איז אָנגעװיזן אין דער מלכּה, די גלות השכינה, און די גלות השכינה איז אָנגעװיזן אין כּלל ישראל. די גמרא ברענגט אַזױ, די, ס'איז אַ משנה אין מסכת ראש השנה, דף כד עמוד א', דמות צורות לבנה, היו לו לרבּ גמליאל בטבלא ובכּותל, בעלייתו. ר' גמליאל האט געהאט אזאלכע פיקטשערס פון די לבנה אויפגעשריבן אויף א טאוול, און אויכעט אויף די וואנט בעלייתו ווען מ'איז ארויפגעגאנגען שבהם מראה את ההדיוטות, אין דעם האט ער געוויזן פאר פראסטע מענטשן וואס זענען געקומען זאגן עדות אז ער האט געזען די לבנה האט ער אים געפרעגט צו האט אזוי אויסגעזען צו אזוי. יעצט עס שטייט בעלייתו, בעלייתו מיינט אז ער האט זיך געגעבן אן עליה, ער האט אריינגעברענגט אזא מין קדושה אז עס איז זיי געווארן נתעלה. דאס איז די פשט פון דעם גאנצן בוידעם פון ר' גמליאל. קודם וויל איך ענק געבן א הקדמה כללי, די הייליגע חז"ל האבן געוויסט דעם סוד העיבור, זיי האבן געוויסט באמת ווען ס'איז ראש השנה און ווען ס'איז ראש חודש, זיי האבן עס נאר געדארפט צו טון ווייל ס'שטייט אשר תקראו אותם במועדם, עטץ מוזטס מאכן דעם חודש מקודש יעצט. די חז"ל האבן געוויסט ווען יא און ווען נישט, במילא אז זיי האבן געזען אז דא קומען עדי שקר האבן זיי שוין געוויסט וויאזוי צו דרייען מיט די עדות. נאר אזוי ווי די וועלט איז דאך אלץ א צמצום, ס'איז דאך דער סמך מם איז דאך זייער שטארק, וועגן דעם ברענגט די גמרא אז פעם אחת איז געווען שקלקלו העדים אויכעט, ס'איז אלץ געקענט געשען א פראבלעם, אבער. די גמרא דרשנט ס'שטייט אתם תקראו אותם שטייט דריי מאל אין יענע פרשה אתם און אותם אז ווען בית דין זאגט ס'איז מקודש איז עס מקודש. שוין, יעצט די גמרא האט א גאנצע אריכות דף כד עמוד א', וויאזוי האט מען געמעגט מאכן אזאלעכע פיקטשערס, ס'שטייט דאך ס'איז דאך א לאו אין די תורה אז. לא תעשון אתי, לא תעשון כדמות שמשי. זאלסט נישט מאכן קיין בילדער פון מיינע זאכן וואס זיי באדינען מיך, למשל פון די זון צו כדומה. איז בקיצור, איז עס א. ענפערט די גמרא אז להתלמד האט מען יא געמעגט. די גמרא האט אפאר וועגן און פרעגט אלעס אפ, און זאגט אז להתלמד מעג מען. שוין. יעצט די משנה, דף כד עמוד ב', ברענגט א מעשה. אז ס'איז געווען צוויי עדות וואס זענען געקומען זאגן עדות, און זיי האבן געזאגט אז אין די פרי האבן מיר געזען די לבנה אויף מזרח, און ביינאכט, דעמאלטס ביינאכט האבן מיר געזען די לבנה, די נייע לבנה, אויף מערב. שוין. בקיצור, אמר רבי יוחנן בן נורי, זאגט רבי יוחנן בן נורי, עדי שקר הם. דאס איז עדי שקר ווייל ס'איז נישט מעגליך צו זעהן די לבנה פונעם אלטן ביז צום נייעם פאר ס'גייט נישט אדורך כאטש פֿיר און צוואַנציק שעה וואס די לבנה ווערט פארהוילן פון ווי מ'קען עס זעהן. זאגט די גמרא כשבאו ליבנה ווען זענען געקומען אין יבנה דעמאלטס זענען געווען די סנהדרין איך האב ענק געזאגט ס'איז געווען צען מסעות וואס די סנהדרין האבן זיך געצויגן די שכינה הקדושה האט זיך ארויסגעצויגן דער אייבערשטער איז נישט סתם אוועקגעפלויגן פון ירושלים האט זיך געצויגן מסעות געגעבן צייט מען זאל תשובה טון. בקיצור דעמאלטס זענען זיי געווען אין יבנה די סנהדרין און ר' גמליאל איז דאך געווען די ראש פון די סנהדרין איז האט ער מקבל געווען קיבל ר' גמליאל האט מקבל געווען זייערע עדות די גמרא איז שוין מפרש פארוואס ער האט מקבל געווען די עדות יעצט עמיר גיין ווייטער ס'איז געווען נאך א מעשה דערציילט אונז די משנה אז שוב באו עדים ואמרו זיי האבן געזאגט צו קומען זיי האבן געזאגט ראינו את הירח בזמנו און מיר האמיר געזעהן די לבנה. אין די צייט דעם דרייסיגסטן טאג, ובליל עיבורו, אין די נאכט פונעם איין און דרייסיגסטן, לא נראה ירח. נישט אז די עדות האבן אזוי עדות געזאגט, נאר אזוי דערציילט די גמרא, די משנה, וקיבל רבי גמליאל זייער עדות, און ער האט קובע געווען ראש חודש דעם דרייסיגסטן טאג. יעצט, די בית דין האט ווייטער געקוקט צו ס'איז נאך דא א לבנה, און רבי גמליאל האט געזאגט ס'איז, ס'איז געווען דעמאלטס עלול, און ער האט געזאגט אז ס'איז יעצט ראש השנה. אמר רב דוסא בן הרכינס, האט רב דוסא בן הרכינס געזאגט, אז עדי שקר הן ס'דאך עדי שקר, היאך מעידין על האשה שילדה למחר כריסה בין שיניה, וויאזוי קענסטו זאגן אויף א פרוי אז זי האט געבוירן און מ'זעט יעדער איינער זי איז שוואנגער, איז דאך א סימן ס'איז געווען א ליגנט אז זי האט געבוירן, די זעלבע אויך אויב בליל עיבור אויב דאס הייסט דעם דרייסיגסטן האט מען נישט געזען די לבנה, איז דאך א סימן אז ס'איז נישט געווען נאך פארדעם אויך נישט. ווייל טאמער ס'איז דא די לבנה יעצט, טאמער זיי האבן עס געזעהן בייטאג האט מען דאך עס געדארפט זעהן ביינאכט נאכדעם שוין זיכער, איז אז מ'האט געזיצט און געווארט און מ'האט געזעהן ס'קומט נישט ארויס די לבנה איז דאך געווען א ליגנט די דרייסיגסטע טאג אז יענער האט געזעהן די לבנה. אמר לו רב יהושע לרב דוסא, האט רב יהושע געזאגט פאר רב דוסא רואה אני את דבריך איך האלט אז דו ביסט גערעכט ס'איז עדי שקר און מ'דארף מאכן א נייעם ראש חודש ווייטער שלח לו רבי גמליאל ווען רבי גמליאל האט געהערט אז מ'האט זיך גענומען איבער אים אויף זיין פסק האט ער געזאגט, גזרני עליך איך בין אויף דיר גוזר שתבוא אלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך, איך בין גוזר אויף דיר אז דו זאלסט קומען צו מיר אין דעם טאג וואס דו האלטסט אז ס'איז יום כיפור זאלסטו קומען צו מיר מיט דיין שטעקן און מיט דיין געלט כדי צו ווייזן אז דו ביסט נישט גערעכט נאר איך בין גערעכט. קיצור. רבי גמליאל האט גוזר געווען אז ער זאל מחלל זיין יום כיפור. יעצט רבי גמליאל'ס יום כיפור האט ער דאך אויך נישט געהאלטן, ווייל ער האט דאך געהאלטן אז עס איז נישט גוט געפאסט. בקיצור, האט ער דעמאלטס יאר מסתמא נישט געהאלטן יום כיפור, איך ווייס נישט. אמר לו האט רבי עקיבא געזאגט פאר רבי יהושע, יש לי ללמוד, איך קען דיר ברענגען א ראיה שכל מה שעשה רבי גמליאל, אויף וואס רבי גמליאל האט געטון אז ער האט מקדש געווען דעם חודש עשוי, דאס איז געטון אין הימל, און די ימים טובים ווערן נקבע לויט דעם וואס ער האט עס געמאכט, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק אין ויקרא כ"ג פסוק ד', אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בין בזמנם, זיי טוט רופן דעם ראש חודש און די ימים טובים בזמנם ובין שלא בזמנם. וויאזוי מען פסק'נט דא אזוי איז אין הימל אויך. יעצט איז געקומען רב שיע צו רבי דוסא בן הרכינס, ער האט נישט געוואוסט אז מען דארף דא פאלגן וואס רבי גמליאל האט געזאגט, האט ער געזאגט אזוי, אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבי גמליאל, אויב אונז וויל מיר דן זיין צו רבי גמליאל איז גערעכט צו נישט, צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה רבינו ועד עכשיו, קען מען אויף יעדן בית דין טון די זעלבע זאך, עס שטייט אין פסוק אין שמות כ"ד. פסוק ט' ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל ולמה לא נתפרשו שמותם של פון די זיבעציג זקנים אלא ללמדך שכל שלושה ושלושה שעמדו בית דין על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה און מ'טאר נישט מהרהר זיין נאך זיי. יעצט רב שיע האט געפאלגט וואס ר' גמליאל האט אויף אים גוזר געווען און ער האט גענומען נטל מקלו ומעותיו בידיו והלך ליבנה אצל ר' גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו ער האט געפאלגט עמד רבי גמליאל ונשקו האט א קיש געגעבן רבי שיע'ן על ראשו און האט אים געזאגט בוא בשלום רבי ותלמידי רבי בחכמה ותלמידי ווייל דו האסט אנגענומען מיינע רייד. יעצט די גמרא דערציילט דארט אויך א מעשה אז רבי עקיבא האט אים געטראפן דעם רבי שיע'ן ער האט געזען ער איז זיך מורא'דיג מצער האט ער געזאגט הלוואי זאל איך קראנק ווערן אויף גאנצע צוועלף חדשים און איך זאל נישט מוזן איינהאלטן די גזירה אז כ'וועל זיין קראנק אין בעט וועל איך נישט מוזן קומען האט אים רבי עקיבא געזאגט רבי תרשיני לומר לפניך, לאמיר דיר זאגן א זאך וואס דו האסט אונז געלערנט. האט ער אים געזאגט, זאג. אמר לו, האט רב שי' געזאגט, אמור, זאג. אמר לו, האט ער אים געזאגט, ס'שטייט דאך, אתם, אתם, אתם, ס'שטייט דריי מאל ביים פסוק, דארטן וואו ס'שטייט אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, שטייט דריי מאל אתם, ביי אלע דריי מאל איז עס חסר ו'. דאס לאזט מיך הערן, אתם, אפילו שוגגים. אפילו די בית דין האט געמאכט בשוגג אתם אפילו מזידים אפילו מ'האט געמאכט דירעקט אנדערש ס'האט נישט געדארפט זיין ראש חודש און בית דין האט געהאט א טעם פארוואס זיי האבן יא געמאכט ראש חודש אתם אפילו מוטעין. אז אפילו עס האט זיך טועה געווען איז דער אייבישטער מסכים האט ער אים געזאגט רב שיע פאר רבי עקיבא נחמתני נחמתני. יעצט וועט ער צונעמען צו פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט, דער סיסטעם ארבעט אז דער מלך איז תלוי אין די מלכה, דער אייבישטער כביכול איז תלוי אין די שכינה הקדושה, און די מלכה תלוי אין ר' גמליאל, און זעהסט וואסערע כח ר' גמליאל האט געהאט, רב שיע האט א גאנצע יום כיפור נישט געהאלטן יום כיפור ווייל ר' גמליאל האט געזאגט, און דא אויף די וועלט אז יעצט איז יום כיפור האט זיך איבערגעדרייט די גאנצע מערכת השמים, און דאס איז דער רמז אין די גמרא דארטן אין מסכת פסחים. אז דער מלך איז תולה במלכה און מלכה ברב גמליאל. יעצט פארוואס זאג איך עס? רבותי איך וויל מען זאל זיך אביסל מתבונן זיין, א קלייניקייט. פונקט אזוי ווי אונז דארף מיר א גרויסע ישועה, כביכול דער אייבערשטער דארף אויך א גרויסע ישועה. ס'איז מען זאגט הושענא רבה איז דא עטליכע טייטשן, הושענא רבה מיינט מען דארף א גרויסע ישועה, הושענא רבה דער גרויסער דער הייליגער באשעפער דארף אויך א ישועה. דער אייבערשטער איז עמו אנכי בצרה, ער קוקט אויף די שכינה הקדושה וואס ער ליידט. אונזער ליידן איז נאר א אפס קצהו פון וואס די שכינה הקדושה ליידט. און דער אמת איז, פארוואס קען נישט דער אייבערשטער אנמאכן ער זאל נישט ליידן מער? כ'האב דאך באשאפן די וועלט פאר א צוועק, אז מען זאל זיך קונה זיין, ס'זאל נישט זיין נהמא דכסיפא. איז אז ער עט יעדן געבן א מתנת חינם זעמער דאך אין ערגעץ נישט, זעמער דאך אזוי ווי פארן בריאת העולם. וועגן דעם דארף מען זייער שטארק וואטשן אז ס'קומט אזאלכע הייליגע טעג און מענטשן האבן געזינדיגט, אין אונזערע מעשה, אונזערע מעשה פון דא, אונז זעמער ר' גמליאל,

דער אייבערשטער האט נישט היינט נאר אונז דאס ביסל אידן, און ס'איז גאר א כבוד ביי אים, משה רבינו זאגט אונז כי אתם המעט מכל העמים, כ'האב ענק אויסגעוועלט ווייל עטס זענטס די ווייניגסטע, סאו רבותי אונז מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין, אויסער דעם וואס אונז ברויך מיר אלעס, אונז דארפן זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן, אונז האמיר אבער נאך אן אבליגעישן אז מ'זאל זען אונזערע פגמים, מ'זאל עס אראפנעמען, מ'זאל תשובה טון. עט די שכינה הקדושה אויסגעהיילט ווערן, עט כביכול דער אייבערשטער וואס ער איז תולה במלכה עט קענען אונז געבן אלעס גוטס און עט אונז קענען שוין ברענגען משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. יעצט וואלט דוד המלך ווען געדארפט קומען נאך די נביאים אחרונים, ווייל דוד המלך איז דאך כתובים, נאר וואס, דער ראשון איז דוד המלך. פארוואס? דוד המלך האט געהאט א צובראכן הארץ, ער איז ווען ער איז געבוירן האט זיין טאטע געמיינט אז ער איז פון א גויטע, ער האט אים מרחק געווען, ער האט אים ארויס געטריבן אין פעלד מיט די.

איז געלאפן אים אריינברענגען, און מיט גרויס חרפה איז געוואויר געווארן ישי אז דאס איז גאר דער וועם דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט. פארוואס? ווייל ער איז געווען א צעבראכענער מענטש. ווען ער איז געווארן קעניג, שטייט ויאספו אליו, זיי האבן זיך צוזאמגעזאמלט פיר הונדערט מרי נפש, צעבראכענע מענטשן, זיי האבן געזוכט איינער זאל זיי געבן חיזוק, דאס איז געווען דוד המלך. דוד המלך. זאגט, אני בהמות הייתי עמך, איך בין אזוי ווי א בהמה, וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר דאס זאל איך טון, איך בין נישט קלוג, איך טאר נישט אויסרעכענען, וואס ער זאגט פאלג איך. דאס איז דוד המלך. יעצט רבן גמליאל איז געווען א נשיא, א נשיא איז געווען ווייל ער איז געווען פון די שבט מלוכה פון דוד המלך. יעצט אין מסכת ראש השנה צום סוף דארט נאך די מעשה ווען רבי גמליאל האט געזען רבי יהושע איז געקומען האט ער אים געזאגט אזוי אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים וואויל איז פאר א דור וואס די גרויסע רב שי' הערט אויס רבן גמליאל, קל וחומר זאגט ער שהקטנים נשמעים לגדולים. איז די גמרא מפרש אז מיט דעם וואס מען זעהט אז די גדולים הערן אויס קליינע, די קלענערע ווען קומען אויס אז די קטנים, כלל ישראל, עט זיכער אויסהערן די גדולים, די וואס איז גרעסער פון זיי. פון זיי. על כל פנים איז דאך רב שי' געווען גרעסער פון ר' גמליאל, פארוואס האט ער געפאלגט ר' גמליאל? ווייל ער איז געווען א נשיא, פארוואס איז ער געווען א נשיא? ווייל ער איז געווען מזרע דוד המלך, און אז מען איז מזרע דוד המלך ווייסט מען וואס דאס הייסט א צובראכן הארץ, און מען קען באמת באמת תשובה טון פארן אייבערשטן, ממילא האט זיך אין אים געוואנדן דער גאנצער ראש השנה, שטעל דיר פאר אז רב שי' האט אויפגעגעבן זיין ראש השנה פאר ר' גמליאל. יעצט אין מסכת פסחים דארט אין דף. נאך פ ח פ ט ערגעץ ברענגט דארט די גמרא אז דוד המלך איז אזוי ווי די לבנה, כלל ישראל ווערט אויכעט צוגעגליכן צו די לבנה, און די גאנצע זאך פון די לבנה איז און פון דוד המלך איז התחדשות נאכאמאל אנהייבן, איך בין דורכגעפאלן, נאכאמאל אנהייבן, ס'שאדט נישט, מ'מעג דורכפאלן און אנהייבן נאכאמאל, און דער אייבישטער האט אונז אויסגעוועלט דווקא ווייל אונז זעמער כי המעט מכל העמים, וויל איך מסביר זיין, דער קאפ איז דער חשוב'סטער. אבר פונעם מענטש. די הענט איז נישט אזוי חשוב ווייל מ'קען לעבן מיט איין הענט, די קידני איז נישט אזוי חשוב מ'קען לעבן מיט איין קידני, די קאפ איז די חשוב'סטע, אן א קאפ קענסטו נישט לעבן. יעצט די הארץ איז אויכעט איינע פון די חשוב'סטע אברים פונעם מענטש. רעלאטיוולי ספיקינג, דער קאפ מיטן הארץ איז וואסערע פראצענט פונעם גוף? ממש גארנישט. און דאס פירט דעם גוף. ביים אייבערשטן איז נישט די חכמה אסאך, אסאך גוים אסאך, ביים אייבערשטן די חכמה ווייניג מענטשן, אבער די וואס זיי קענען דעם אייבערשטן, און די וואס זיי טוען דעם רצון פונעם אייבערשטן, נישט די גרויסע פובליסיטי מיט די גרויסע צייטונגען מיט די האוקוס פאוקוס, איז דער אייבערשטער אינטערעסירט אין, כי המעט מכל העמים, עטס זענטס די ווייניגסטע, וועגן דעם האב איך ענק ליב, כי ידעתיו, ווייל כ'האב ליב, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו. א איד געבט איבער אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. סאו דאס איז דער ענין פון המלך תלוי במלכה מלכה ברב גמליאל, דער הייליגער באשעפער איז תלוי אין אונזערע תפילות און אין אונזער תשובה, און ער קוקט ארויף דערויף זייער זייער שטארק, און רבותי לאמיר אים נישט אראפלאזן, אויסער דעם וואס אונז דארף מיר אנקומען צו אים, ווייל טאמער עמיר נישט בעטן עמיר נישט האבן גארנישט, נאר אונז טו מיר כביכול פאר די שכינה הקדושה, און פאר דעם אליינס לאמיר תשובה טון, לאמיר נישט זען. ווי די שכינה הקדושה וואס ס'דארף אונז באגלייטן אין גלות און משפיע זיין אויף אונז אלעס גוטס דארף זיין אזוי צושלאגן אין גלות, און א מלך איז תלוי במלכה. יעצט דער רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט אז ביי אונז, ער האט געזאגט אויף זיך, איז זייער גרינג צו האבן א צובראכן הארץ ווייל אונז זעמיר אויכעט מזרע של דוד אונז זעמיר אייניקלעך פון דוד המלך, און דאס איז רבי נחמנ'ס ראש השנה. און איך זאג נאכאמאל, מען מוז נישט פארן דארט אהין צו דעם קבר, איך ווייס נאכנישט צי ער ליגט דארט, כ'האב ענק שוין געזאגט, א פרוי האט געבויעט א הויז פונקטליך דארט ווי דער קבר לאזט זיך אויס, ער לאזט זיך איין, דאס איז אלעס באבע'שע מעשות, ווייל ווען זי האט אראפגעגראבן אין איר הויז, דעמאלטס האט זי געטאטשט די קברים, און קיינער האט דאס נישט געוויסט פונקטליך, ס'איז בערך דארט, אבער ס'איז נישט קיין עוולה, מען מעג פארן צו ר' נחמנ'ן, אבער. נישט דאס איז דער מכוון צו פארן, דער מכוון איז צו לעבן אין רבי נחמנ'ס וועג, וויאזוי ער לערנט אונז אין ליקוטי מוהר"ן אז אלעס איז דער אייבערשטער און גארנישט טוט זיך נישט אנעם אייבערשטן, און אלעס איז דער אייבערשטער און אויף חטאים קען מען תשובה טון און מען דארף נישט אריינפאלן אין קיין דיפרעשאן, דעמאלטס איז דאס לעבן מיט רבי נחמן און האסט נישט קיין שום פראבלעם, דעמאלטס ביסטו אקעי. נאר עניוועי, דאס פארן האלט איך איז א רציחה ווייל מען לאזט איבער קינדער דא אליינס, און א פרוי האט מיך אפגעקאלט, און זאגט מיר איר האט געזאגט אז מען טאר נישט פארן ווייל מען לאזט איבער דא די קינדער אליינס, זאגט זי מיין מאן איז קלוג אונז האמיר זעקס קינדער און ער נעמט אלע מיט, האב איך געזאגט פאר די פרוי הער אויס איך בין מער צופרידן ער זאל זיי לאזן דא אליינס ווי דארט ווייל דא די נישט וואס דער עולם האט שוין מורא נאך דא א פינף פראצענט וואס זיי קענען נאכנישט האלטן הענט ביי זיך אבער דער עולם היינט ס'איז געווארן זייער קלין אלעס. מענטשן טשעפענען נישט היינט מיט קינדער, אבער דארטן האסטו דאך צוטון מיט סאברע'לעך, מיט פרענקען, מיט דראג שטופערס, דו האסט צוטון מיט די שמוציגסטע קלייענטעל וואס איז דא אין די וועלט, מיט רוצחים, מיט שבאבניקעס, דארט צו מיטנעמען קינדער? איך בין אמאל געווען אין מקווה האב איך געזען אז די חברה וואס האבן די טאטו'ס,

אינמיטן די נאכט ווי שטיל מען גייט צו סליחות מיט א קינד וויי רחמנא לצלן וואס דארט טוט זיך נא נא נא נא כ'האב איר געזאגט איך וואלט שוין מסכים געווען זיי זאלן דא דאווענען אן השגחה ווי דארטן ווי דיין מאן שטופט זיך אינעווענדיג עניוועי מען דארף לעבן אין ר' נחמנ'ס דרכים און מען קען זאגן הריני מקשר. ס'איז דאס אלעס. מען דארף נישט מען דארף נישט גיין און פארן דארטן אויפן קבר און זיין דארט ממש. א איד איז אמאל נישט אנגעקומען אויף ראפשיץ אויף ראש השנה. געהאט גרויס צער. האט אים דער ראפשיצער רב געזאגט אזוי, אינאמת'ן וואלט דאך די גאנצע וועלט געדארפט קומען צו פארן צו מיר. און ווי וואלט געווען דיין פלאץ? דארט ווי דו ביסט געווען אין יענעם דארף. די זעלבע דא אויך. אינאמת'ן וואלט דאך די גאנצע וועלט געדארפט פארן צו ר' נחמן. ער זאגט ער זאגט דאך אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן אזאלעכע כוחות אין ראש השנה און אין ערב ראש השנה. וואלט דאך יעדער געדארפט פארן. נו ווי איז דיין פלאץ? עקזעקטלי ווי דו ביסט. זיץ דא מיט דיין ווייב, מיט דיינע קינדער און וואטש אויף זיי. האטס מיר אלע א גוטן שבת און א פרייליכן ראש השנה און א פרייליך יאר און א פרייליכן תמיד און א כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל אמן.